א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי, ס'איז די אחרי וואס מיינט שוין נאך פסח, מ'ווינטש שוין יעדן א פרייליכן זומער, א גליקליכן, ס'זאל נישט געשען קיין מכשולות חלילה. כ'האב שוין געמאכט א שיעור מיט עמורדזשענסיס, איך מוז צולייגן א זאך וואס איז אריינגעקומען זייער וויכטיג נעכטן איז געווען דינסטאג איז דא א סטאר אין ווילימסבורג, ס'הייסט סאוט סייד, און ס'איז געווען דארט א מעשה, ס'איז אריינגעקומען א גוי, ער קומען כ'אילו קויפן, גייט צו צו א יונג מיידעלע און געט איר א כאפ אן ביים אחוריים, ער קראצט איר דארטן און פרעגט איר איט פילס גוד? איט פילס גוד? און דאס מיידל איז געווארן פארפרוירן, שי וואס פראוזן, און יענער זיך שנעל אנטלאפן. יעצט לאמיר צולייגן די מעשה אויף אפאר פעלער. קודם איך וויל געבן א שכח פאר די בעלי בתים פון סאוט סייד וואס האבן א ווידיאו, סיי נעכטן און סיי היינט זענען די פאליס דארטן א גאנצע צייט, ס'איז געווען אנמארקד וויהיקלס, ס'איז געווען אנמארקד דעטעקטיווס, און די פיקטשער וואס דאס געבט ארויס די ווידיאו קעמערעס איז אזוי קלאר מען זעהט יעדן קראץ אין שטערן פונעם גוי, מען ווייסט נאר נאכנישט פונקטליך ווער ער איז און ווי ער איז אבער מ'וועט אים טרעפן, נישט געזארגט. ס'דויערט נישט לאנג צו טרעפן אזא זאך. סאו קודם וויל איך געבן א שכח פאר די באלעבאטים פון סאוטסייד, עטס טוטס א מורא'דיגע ארבעט אז עטס האטס אזא ווידעא. סקען ענק אויך העלפן פאר גניבות. עטס קענטס זען צו מענטשן לייגן נישט אריין אין די טאש זאכן. ס'איז מורא'דיג. און איך וואלט געבעטן יעדע סטאר קיפער אין ווילימסבורג זאל האבן אזא קעמרע. כ'וועל דיר זאגן פשוט פארוואס. ס'איז געשען אויף די פראפערטי פון סאוטסייד. די סאוטסייד קען האבן א פראבלעם מיט דעם ווייל מ'קען זיי מאכן א לאוסוט. נישט קרימינעל נאר סיוויל, למעשה אבער טאמער האבן זיי די ווידיאוס און זיי האבן אלעס במילא האבן זיי נישט דערמיט קיין שייכות, אזוי קען מען זאגן אז ווייל דו האסט נישט געהאט גענוג סעקיוריטי און גענוג סעיפטי און די אלע זאכן איז במילא ביסטו שולדיג אויף דעם. ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל אריינלייגן איבעראל קעמערעס, מ'זאל לייגן אינדרויסן אויך מ'זאל קענען זען די גאנצע ווער ס'קומט און ווער ס'גייט, ס'איז זייער וויכטיג. די צווייטע זאך. איז וויל איך זאגן אז דא בין איך אביסל באשולדיג איך דעם טאטן מיט די מאמע, כ'וועל זאגן זייער פשוט פארוואס, ווייל מיין האטליין טאר מען דאך נישט הערן ווייל איך בין דאך אין חרם, וואר? פיין איך בין מסכים זאלסט עס נישט הערן און יעצט וועסטו באצאלן די פרייז, יעצט הער אויס, ווען דו וואלסט אויסגעלערנט דיין טאכטער אזוי ווי איך זאג, אז איינער כאפט דיך אן, געבן א שטויס אריין צווישן די פיס, געבן א האק אריין מיט דיין שפיציגע שיך, די מיידלעך האבן אזעלכע שפיציגע שיך, אדער עט ליעסט אז דו האסט מורא יענעם א שטויס צו טאן, נעם דיך און שרייען העלפ! העלפ! חזיר! מניוול! דעמאלטס איז עס זייער גוט, איז עס א מחיה. טאמער אבער האסטו דאס נישט אויסגעלערנט, האט זי זיך נעבעך איינגעהאלטן, און זי איז ערשט אהיימגעקומען און דעמאלטס האט זי זיך צעוויינט, דאס מיינט אז בעסיקלי ווען ער שלעפט זי אראפ ערגעץ אין אן אייל אינעם סטאר, און ער הייבט ארויף די קלייד, און ער ציט איר אראפ די פענטיס, די אונטערהויזן, און ער נעמט ארויס זיין כלי, און ער איז זי בועל! וואס וואלסטו דעמאלטס געטון? ביסטו דאך אויף צרות! קודם, זי וואלט עס נישט געקענט פארשמערצן, און נאכדעם, וואלט זי געקענט שוואנגער ווערן אויכעט. גערעכט. יו נעווער נאו עני אוו דיס טינגס. סאו פארוואס זאל מען נישט פאלגן נחום ראזענבערג? איך שריי שוין צען יאר רבותי פאלגט מיך, ס'איז נישט מיך וואס עטס פאלגטס, עטס טוטס א טובה פאר ענקערע קינדער, פאר די דזשענערעישאנס טו קאם. וואס וואלט דען געווען ווען ער רעיפט איר? יעצט לאמיר זאגן זי איז אנדער עידזש, זי איז געווען זיבן אכט יאר אלט, זי וואלט נישט געקענט שוואנגער ווערן, איי דיסעגרי וויט דעט אלסא, ווייל היינט האט מען שוין אלעס געהערט, אבער לאמיר זאגן אז נישט. יעצט לאמיר זאגן אז ער איז אן עידס פעישענט, אדער ער האט די אנדערע פיר סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און אז ער רירט אן דאס מיידל פון זיין ערווה, ס'גייט אריין צו איר אינעווענדיג און זי ווערט קראנק. סא וואס וואלט דען דעמאלטס געווען? וואלסטו געהאט אן עידס מיידל? פארוואס זאל דאס געשעהן? וויי אין די ווארלד לערנסטו נישט אויס דיין קינד? ער טאטשט דיך? שריי! האלער! וואס דו ווילסט זאלסטו שרייען, שריי שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, שריי והאלילים כרות יכרתון, וואס דו ווילסט שרייען זאלסטו שרייען, נאר שריי, און דאס איז וואס איך קען נישט פארשטיין, ווען עט דער עולם פארשטיין, עטס שפילטס נישט מיט מיר קיין פאליטיק, איך לאך פון ענק, עטס שפילטס פאליטיק מיט ענקערע קינדער, דאס מיידל האט געקענט זיין א וויקטעם אז זי וואלט געמוזט גיין יעצט אין שפיטאל און מען וואלט געדארפט איך ווייס נישט וואס, מעיבי שי נעווער וואלד האוו בין עיבל טו בי קיורד, ווען זי כאפט. הערפיס קען זי זיך פלאגן א גאנץ לעבן און זי האט די קינדער, ס'קומט צושפילט ארויס און אירע קינדער האבן הערפיס און מ'וועט נישט קענען מל'ען דאס קינד און דער מוהל האט באקומען הערפיס, פארן וואי דו יו ניד דיס? ווי מעג ער קענען צוקומען צו דיין טאכטער? ס'א פאבליק סטאר ווען זי שרייט ווען העלפ קומען ווען יעדער צו לויפן און נאכדעם כאפט מען אים ווען מ'מאכט צו די טיר און מ'כאפט אים און דעטס וואט איים טרייאינג טו עקספלעין טו יו הערטס שוין אויף צו שפילן פאליטיק מיט נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג האט געווינען די מלחמה וועי וועי וועי ביפאר. הערטס אויף מיט די שטותים, קוק קרוז האט געזען אז ס'שטייט אים נישט גוט און די ענד האט ער פארלוירן האט ער אויפגעגעבן די רעיס, ער זעט ער קומט שוין נישט אן אין ערגעץ, עטס האטס פארלוירן די רעיס און איך האב עס ברוך שם געווינען, און נישט ווייל איך וויל מיך שטאלץ האלטן נאר איך וויל ענק זאגן בהמות עטס טוטס שוין מיר יעצט נישט שלעכט לא להרע אבער לא להיטיב עטס טוטס עס פאר ענק. און דאס איז די מעסעדזש פון די מעשה וואס מען מוז זיך לערנען, קודם ס'מוז זיין איבעראל ווידיאוס, און צווייטענס ס'מוז זיין אז דאס קינד זאל שרייען, יעצט איז נאר דא איין פראבלעם אז ווען דער וואלט ווען געווען דער חזר וואלט ווען געווען א איד וואלט עטס נישט געוואלט ארויסגעבן די ווידיאו ווייל ס'הייסט מסירה, וועגן דעם וויל מען דאך אלעס פארדעקן, נישט מען האט אינזין דעם גוי צו באהאלטן, די שאנדע אז דער גוי זאל נישט ווערן עקספאוזד. עטס האטס מורא ווייל עטס זענטס אלע חזירים, רוב ישראל חזירי נינהו זענטס רוב זענט עטס חזירים, אמאל געווען ווייל היינט לאט מען שוין נישט, ס'איז געווען הפקר, סאו אזוי ווי עטס ווילטס נישט מ'זאל ענק כאפן קענט עטס באשטיין מ'זאל דעם גוי אויך נישט כאפן, ענד דעטס בעד נוז. און כ'וויל ענק נאך א זאך זאגן, מ'האלט מיך אין איין קלינגען, די אווערנעס איז היער. ס'איז דא אין די תלמוד תורה דא ביי זאליקן, ס'איז דא איינער טייטלבוים איז דער מנהל, ס'איז דא בחורים וואס זיי טוען אן צרות פאר בחורים, ס'איז דא קינדער פון דרייצן און פערצן יאר אין די כיתה, און ס'איז דא איין אויפגעקלערטער שייגעץ, אים זעט אויס האט מען שוין מאלעסטעט אין א מקווה, און ער לויפט נאך נאך בחורים. גייט מען צו צום מנהל און מען זאגט אים טו עפעס, קיינער וויל זיך דאך נישט מאכן די הענט שמוציג, זאגט ער אזוי כ'על אים געבן צוויי ברירות, אדער כ'על אים געבן אין די עס זאל נײַן און דרײַסיק שמיצן, אדער כ'על גיין צו זיין טאטן. סא ביסטו משוגע? קודם וואס וועט העלפן א נײַן און דרײַסיק שמיצן? דאס קינד דארף האבן העלפ, ער דארף גיין צו א סייקייטריסט יעדע וואך. נײַן און דרײַסיק שמיצן גייט אים נישט העלפן, ס'וועט אים אויפהערן וויי צו טון, וועט ער זיין אקעי, איך מיין וועט ער גיין ווייטער זינדיגן. און נאכדעם אויב עטס קענטס נישט הענדלען די סיטשועישן, גייטס ארויס פון דארט, און עטס נישט קיין מנהלים. און נאכדעם דו זאגסט ס'גיין צום טאטן, וואס וועט זיין טאטע טון? ער וועט זאגן מאך א שווייג און פארטיג. ער וועט אנזאגן דעם זון און נאכדעם וועט דער זון ווייטער עס טון. ס'דא אסאך אינעסענט קרבנות פון די תלמוד תורה'ס לעצטנס, איך באקום אסאך קאמפלעינטס, און איך געב נעמען, טייטלבוים צו אים גייט מען צו קענסט רעדן צום לאמפ פאר דו רעדסט צו אים, ער דער איידעלער טייטלבוים וועט זיך נישט מאכן די הענט שמוציג, און ממילא קען מען טון וואס מען וויל, און די קינדער כאפן שוין דאס, יעצט די קינדער הערן מיין האטליין, זיי האבן זיך אפגעשמועסט אז זיי גייען אנהייבן נאכצושרייען נאך די בחורים חזיר מנוול שייגעץ. אזוי זאלט עטס טוהן, שריי חזיר מנוול שייגעץ און האב נישט קיין מורא, און נאכדעם וועט מען אנהייבן צו נעמען קער, און דאס איז וואס איך טענה, אין יעדע תלמוד תורה וואס מען האט געמאכט ווי למשל א מיידל סקול יא, ס'האט געקאסט פערציג מיליאן דאלער, ס'איז ליגנט, ס'האט נישט געקאסט קיין פופצן קיין צוואנציג אויך נישט, מען האט גענומען בילס אז מען דארף צאלן אויף די פראפערטי טעקסעס מיט אלעם, מען האט שוין לאנג געהאט א. מען האט שוין נישט געדארפט צאלן קיין טעקס ווייל ס'איז שוין געווען א נאן פראפיט, אבער מען שנארט נאך אויף דעם געלט, געלט שנארטס געזונטערהייט שנארטס א הונדערט מיליאן דאלער, הו קעירס באט אז ס'איז נישט סעיף אין סקול, כ'האב געזאגט אין יעדע תלמוד תורה אין יעדע מיידל סקול מוז זיין אן אפיס אויף יעדן פלאר אזוי ווי אין פאבליק סקול, און ס'דרייען זיך סקול סעיפטי, און טאמער איז דא א סעקס פריק האבן זיי וואס צו טון, ליסן זיי קאנטראלן אזויפיל טויזענטער קינדער, אבוויעסלי מעג מען זיך גיין לערנען ביי זיי. און אז מ'וועט נעמען א יונגל אפילו ער הייסט טייטלבוים מ'וועט אים אריינעמען אין א דזשוּווענעיל פענעטענטשערי אין א דזשוּווענעיל דזשעיל איז עפעס א פראבלעם? וואס איז? זאליקא'ס קינדער מעגן טוהן זאכן וואס אן אנדערע טאר נישט? אהרן טייטלבוים'ס זון האט געמעגט אין מאנרא אויפ'חזר'ן די גאנצע ישיבה ווען מ'זאגט אים דער טאטע רעד נישט פון ראבער? וואט א שעים! רבותי ס'איז געפערליך געווארן דא אין זאליקא'ס תלמוד תורה עס איז געווארן ממש, ס'איז דא ערנסטע קינדער וואס די טאטעס האבן זיי אנגעזאגט זיי הערן מיין האטליין און מען זאגט זיי לאז דיך נישט טאטשן און די קינדער גראובן מיט כח און ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, כ'האב א גרויסע מוסד וואס האסטו פונעם מוסד אז אלע זענען קאליעקעס און ס'קומען ארויס קאליעקעס? ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש צו שעמען, און נאכדעם א קינד דארף גיין אין חדר מיט אזא פחד, א טאטע זאגט ער האט אנגעזאגט זיין זון זאל שרייען און אז ער האט נישט די גאטס און די קארידזש צו שרייען, און אז מ'וועט אים נאכלויפן פינף מאל וועט ער שוין נישט האבן קיין כח און ער וועט אריינפאלן אין אזא מין מלכודת און א פלאנטער, דאס איז א חדר? דארט גייט מען לערנען תורה און קדושה? קוקט וואס דער ווידיאו האט באוויזן וואס א חדר איז, וואס דער מנהל האט שוין געטון? דער מנהל! משה הערש קליין, דער מנהל איז געגאנגען און ער האט אנגע'חזיר'ט קינדער. ניין ניין רבותי, איצט מוז מען דאס אויססטרעיטענען. אמאל זענען געווען די מלמדים מיט פאולט, היינט האבן זיי זיך אנגעהויבן אויסצולערנען אז מען טאטשט נישט קיין קינדער, אבער איך האב ענק אלץ געזאגט כ'וועל קומען רעדן אי"ה שפעטער וועגן קינדער צו קינדער. ס'איז דא קינדער וואס זענען צוועלף דרייצען, זיי ווייסן שוין אביסל וועגן סעקס און זיי ווילן נישט זיין געבאדערט פון אן עלטערן בחור, צו אפילו אין די זעלבע כיתה, ווייל איינער האט איהם שוין אפגע'חומל'ט אין די מקווה און ער ווייסט שוין וואס צו טון. נאו נאו נאו רבותי, איטס יור פראבלעם עז וועל עז איטס מיי פראבלעם. יעצט וויל איך צוריק קומען נאך א מינוט רעדן וועגן דעם אינצידענט וואס איז געשעהן דא אין סאוט סייד גראסערי דעם דינסטאג אז מ'האט געטאטשט א מיידעלע. קודם כל, אסאך קרעדיט פאר דעם טאטן אז ער איז געגאנגען צו די פאליס און נישט געהאט מורא פון שידוכים. עניוועי, כ'געב אים זייער אסאך קרעדיט, נאר איך בעט אים איין זאך, מיט דעם מיידעלע מוז ער גיין פאר העלפ, אז ער וויל קען איך אים ערלעדיגן סאוורי קליניק, אבער כ'קען אים ערלעדיגן דעם אנדערן שפיטאל וואס כ'האב ענק געזאגט, כ'האב די גרעסטע שפיטאל אין ניו יארק פאר קינדער, ס'איז זייער וויכטיג ער זאל גיין פאר העלפ. און מ'באהאלט עס נישט דאס אלעס, ווייל ווען מ'באהאלט עס טוט מען עניוועי נישט קיין שידוך, ווייל נאכן שידוך גט'ט מען זיך עניוועי חס ושלום. ס'דרייט זיך ארום דא א קליפ פון א מנהל פון די תלמוד תורה פון די אהרונים אין מאנראו, ער הייסט משה הערש קליין, זיי האבן א קליפ ווי ער זיצט מיט א יונגל, איך ווייס צען מינוט צו פופצען מינוט, איך ווייס נישט צו מיר האמיר דעם גאנצן קליפ, און דאס קינד ווארפט זיך, ער נעמט אים צווישן די פיס און ער טאטשט אים און ער שטופט אים און ער רעדט מיט אים, ס'איז אזא מיעסע קליפ איך זאג אייך באמת ס'איז א דזשאוק. אז מען לאזט דעם מנהל ווייטער זיין דארט. יעצט, ס'איז ארויסגעקומען ווייל ס'איז דא ווער ס'האט אינטערעסע, למשל מען האט מיך אפגעקאלט, מענטשן האבן געזען די קליפ, זאגן זיי ר' נחום איר רעדט און רעדט און רעדט, מיר האמיר קיינמאל נישט דערהערט וואס איר רעדט, היינט מען זעט אזא קליפ ס'האט אונז אויפגעשאקלט, יעצט האמיר קינדער אין קרית יואל, ס'איז ביי די אהרונים, ער הייסט משה הערש דער מנהל, זען זעט ער אויס גאנץ א חסידישער איד. בקיצור זיי זאגן אז דאס קומט נאך פון ערב יום כיפור תשע א און וו, און זיי זאגן אז זיי האבן דאס געטראגן צום די עי אינעם אפיס און מ'האט אהער גערופן די מנהל מ'האט אראפ גערופן די קינד מ'האט אראפ גערופן דעם טאטן, יעצט ווייס איך, סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער, דער האט שיקסעס אין אוקריינע און דער בעלזער רב איז געווען א טיפש, ר' משה פיינשטיין אן עם הארץ, דאס אלעס וואס זיי האבן נעבעך געשריבן אויף אונזער הייליגן רעבן, דער טראנסילוואניער צייטונג, און דאס נוצן זיי אלץ צו צעוואסערן יעדע זאך, שטותים מיט הבלים, אזוי זאגן זיי, עניוועי, מען זעהט דעם קליפ ס'איז א שרעק, ווען די אלע מאמעס אין קרית יואל זאלן האבן די טמא'נע כלים זעהן דעם קליפ נעמען זיי ארויס גראד די קינדער. אזא חזיר צו זיין? און מען האט אים נאך אינגאנצן געזאגט אז עס איז נאך אלעס גוט, מען זאל זאגן זיי האבן עס געטראגן צו די עף בי איי און נאכדעם האט מען עס געטראגן נאך אויף א פלאץ צו פארענזיק עווידענס און מען איז ארויסגעקומען אז דאס איז גאר אז ער האט גאר ליב דאס קינד, דאס איז גאר ליבשאפט. צו זאגן אז די פארענסיק עווידענס איז געווען ביי די עף בי איי, איך גלייב גארנישט. איך קען די גאנצע די עי'ס אפיס דארטן אין גושן, די גאנצע זאך ווייסט מען אונז, אונז קען מיר די אלע מענטשן מיט די וואס זיי העלפן צו, מיט די אלע חזיר'ייען קענען מיר. עניוועי, איז זיי זענען גאר ארויסגעקומען אז דאס קומט פון ליבשאפט פונעם קינד, מען זעט דאס קינד ציטערט ווי א פיש, דאס קינד איז א געדעמעדזשט קינד, מען זעט אויף. שוין, נאכדעם האבן זיי, ווילן זיי דאך נישט אז ס'זאל ארויסקומען, האבן זיי כיכר השבת, דאס איז אין ארץ ישראל, די אלע שמוץ פון די אידן די היימישע, ברענגען דארטן אז מען דארף גיין צו פסיכעלאגן זיך דורכרעדן מיט א מעשה אין א בוידעם, און אין אמעריקע האט מען באשלאסן אז מען האט צוגעמאכט דעם תיק, ווייל די עף בי איי און די דיסטריקט אטוירני האט באשלאסן אז דאס קומט גאר פון ליבשאפט. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, טאמער האט דעיס די עף בי איי צוגעמאכט גייען זיי עס יעצט עפענען, ווייל אונז גייען מיר גראד צו בהארא'ן, אונז האמיר אים שוין ארויסגעשיקט דעם קליפ, ס'עט נישט זיין אזא זאך מער, די אלע אזיאטישע מארעמארישע שייגעץ שטיק מוזן זיך אויפהערן, דער מענטש איז א חזיר, און מענטשן האבן מיר געזאגט וואס האבן דארט געלערנט, און זיי האבן מיך אפגעקאלט, א גאנצע נאכט האט מען געקאלט די נאכט, אז ער איז אן אלטער באקאנטער באוויסטער חזיר, יא. משה הערש דער מנהל יעצט. זיי ווילן עפעס זאגן אז צוויי מלמדים עמרם נתן פעלבערבוים און יואל פעקעטע האט אן אלטן חשבון מיט דעם משה הערש'ן דערפאר האבן זיי ארויסגעגעבן דעם קליפ יעצט איך וויל וויסן די צוויי מלמדים האבן געפעלטשעוועט דעם קליפ דאס איז א פאלס סטארי זיי האבן זיך אנגעטוהן ווי דער מנהל און זיי האבן עס געפעלטשעוועט דארף מען זיי איינזעצן, קענען זיי סוען פאר גרויס געלט, טאמער נישט איז דאך עס די זעלבע, דאס הייסט דזשאוק נאמבער פאר האנדרעד פיפטי טרי. נחמיה וועבערמאן האט נישט געטאטשט די מיידל נאר. ער האט געוואלט צונעמען שאלעמאן זיין גערלפרענד, במילא האט ער געוואלט צונעמען שאלעמאן די די גערלפרענד. איז מען געגאנגען מ'האט זיך נוקם געווען, קענסט די מעשות? עטס קענטס די אלע סטאריס? יעדער וועם דו כאפסט, דוד המלך זאגט ראית גנב ותרץ עמו, יעדן וועם מען כאפט האט גראד א תירוץ, ועם מנאפים חלקך, יעדער האט גראד א תירוץ, ס'איז נישט אמת געווען, ס'איז נאר אזוי ווייל אזוי, און דער וויל זיך נוקם זיין, דער וויל אהער, דער וויל אהין, איך וויל ענק עפעס זאגן, מיך אינטערעסירט נישט די fbi מיט פארענסיק עווידענס, מיך אינטערעסירט נישט דער DA's אפיס, ווען א טאטע און א מאמע זעהט דעם פיקטשער, און ער לאזט דאס קינד ווייטער לערנען ביי רבי אהרן אין תלמוד תורה, ווען דער מנהל איז דארט, דעמאלטס זאלט איר עס טאקע טון. ווייל איך שריי די גאנצע צייט איך מען קען נאר העלפן ווער ס'וויל מען זאל אים העלפן, ווער ס'וויל זיך שלאגן מיט מיר גייטס אלע אין דער ערד, אזוי שטייט הלעיטהו לרשע וימות, א איד איז געקומען אמאל אינדערהיים און ער האט געזאגט דארטן פאר דעם גאלאנטער רב אז טאמער מ'וועט נישט שעכטן די ניין טעג גייט ער עסן טרייפות, האט דער גאלאנטער רב געזאגט געזונטערהייט טוה הלעיטהו לרשע וימות, אונז קען מען נישט פארעכטן די גאנצע וועלט נאר דער ווער ס'וויל זיך לאזן פארעכטן ביי דעם טאטן ווען דעס איז געשען און ער האט דאס צוגעלאזט ווייטער און ער האט נישט מרעיש עולמות געווען א האלב יאר, דער טאטע זאל טאקע נישט האבן קיין טראפ נחת נישט פון דעם קינד נישט פון די אנדערע ווייל דער חזיר גייט נאך אנטאטשן אלע קינדער און במילא איז די מלחמה איז פאריבער, ווער ס'וויל נישט שטיין מיט אונז שטייטס געזונטערהייט אליינס קומען צו צו מיר צו היינט. מענטשן זענען צוגעקומען די וואך, מען האט מיך אויפגעקאלט מוצאי יום טוב, ר' נחום איר זענט דאך אזוי הייליג גערעכט, פארוואס האט מען זיך מיט אייך געשלאגן? ס'איז דאך אונזערע קינדער זענען אין דזשעפערדי. נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, איר זאגטס א גאנצע מעשה אז דער מנהל איז גאר ער האט ליב דאס קינד, וויל איך ענק זאגן, אונז האבמיר געהאט דא א חזיר וואס האט געהייסן רייכמאן, ער איז געווען ביי די זאליס איינגעשטעלט, ער האט די זעלבע געטוהן פאר א בחור, איך וועל נישט זאגן זיין נאמען ווייל וויקטעם זאגט מען נישט קיין נעמען, ער האט זיך מיט צרות ארויסגעדראפעט אבער צו קיין ערליכער איד איז ער נישט געבליבן, און דער מענטש האט די זעלבע געזאגט, ער פלעגט אים אראפציען די הויזן, ער האט אים געזאגט איך געב דיר זיידע ליבע, דאס וואס דיין זיידע האט דיר נישט געגעבן ווייל ער איז געשטארבן ביי היטלער און דאס געב איך דיר, איך חזיר רייכמאן ווי אזוי האסטו געוויסט ווי אזוי זיידע ליבע איז, דו ביסט דאך אויך נאך די מלחמה געבוירן, דיין זיידע האט דיך אויך נישט געקענט געבן זיידע ליבע. און די סוף איז געווען מ'האט זיך ארום געראנגלט און ארום גערצח'נט ווייל ער האט געזאגט ער גייט ארויס און נאר ווען ס'איז דורך סטעטשו אוו לימיטעישן האט מען אים צוריק גענומען האט זיך אויף געשטעלט א אינגערמאן וואס ער איז איין און צוואנציג יאר אלט און ער האט געזאגט מיר האט ער די זעלבע חזיריי געטוהן יעדן פרייטאג און אויב ער גייט נישט ארויס קום איך ארויס קעגן אים איך זעץ אים א האט שוין דער עולם געזעהן מ'קען נישט זיך שפילן מיטן סיסטעם די זעלבע אויך איינער האט מיר געזאגט ער קען א יונגל אין מאנרא יענער איז שוין זיכער פערציג יאר ער האט מיט אים אויך געפאטשקעט. פרעג איך אים פארוואס קומסטו נישט ארויס? זאגט ער איך בין שוין העכער דרײַ און צוואַנציק וואס זאל איך האבן? סתם בזיונות? זאלסט זיך אויסלערנען אפאר כללים איינס איז ווער ס'טוט עס פאר איינעם טוט עס פאר יעדן און דער צווייטער כלל איז אז מ'הייבט נישט אן ביי די פֿינף און פֿופֿציק יאר און ווער ס'טוט עס נאך זיין א מנהל פֿערציק יאר טוט עס שוין די לעצטע פֿערציק יאר און די דריטע זאך איז מ'האט קיינמאל נישט געכאפט קיינעם ביים ערשטן מאל און אז ס'דא אזא ווידיאו איז השם ישמרינו טאמער ער בלייבט דארטן ווייטער. נאר ס'איז גארנישט, איך גיי אויך טון נאר וואס איך קען, וואס איך קען נישט קען איך נישט. עס גייט גראד אריין צו בהרא'ס אפיס דער גאנצער קליפ אין פעקט ס'איז שוין אריין, ער דארף שוין שיקן א צעטל אז ער האט עס באקומען, ער דארף דאס דורכקוקן און טאמער האבן די עף בי איי מיט זייער פארענזיק עווידענס געמאכט הענקי פענקי מיט סאטמאר, וועלן זיי האבן אזא פנים ווי די אנדערע אינגעלייט האבן געהאט, ווי דער רעכניץ. מיט די רייכבערג, אה, ס'קומט ארויס צוביסלעך אלעס. דאס איז הענקי פענקי, דאס איז א חזעריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען, מען זעט ווי דאס קינד איז דערשראקן, און יעצט וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין פארוואס די רבנים ווילן נישט אז מען זאל האבן די טמא'נע כלי, ווייל דא קומט ארויס אלע זייערע שייגעץ שטיק. יעצט קען מען זאגן, געלויבטער הייליגער באשעפער ס'איז דא א טמא'נע כלי, ווען נישט דאס וואלט אלעס ווייטער געווען געווארן באהאלטן, און אזוי קען מען נישט מער. דעטס איט. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. און ראני ביזי מיט זיינע שטותים איז ער ביזי מ'זאל יא עסן דריי טאג נאך פסח חמץ און מ'זאל נישט עסן. דאס איז געשען ערב יום כיפור. הערסט וואס עס הייסט? ער האט מכשיל געווען א קינד ערב יום כיפור. און ער הייסט דער פרומער, דער ערליכער, און ער האט א אפגעהיטענע שטוב. ער כאפט נאר קינדער בייטאג אין תלמוד תורה. שעים אן די גאנץ סאטמאר. שעים אן ענק. יעדער קומט דאך שוין ארויס, יעדער איז שוין מודה, זיי באהאלטן נאך. עניוועי, איך קען אויך נאר טון וואס איך קען, אונז שיק מיר עס דארטן ווי מען דארף עס שיקן, צו באהארא, אונז האבן מער גארנישט מיט די גאנצע דיסטריקט, מיט אטוירני, נע נע נע נע, דאס איז געשטארבן, מען גייט גראד מיט יעדע זאך צו באהארא, און עטס באצאלטס א ביטערע פרייז, מען האט אנגעהויבן צו מסר'ן, מען האט יעצט גע'מסר'ט פינף הונדערט און זעכציק קעסטלעך וויין האט מען געטראפן האט מען אריינגעברענגט פאלש אויף מאנטריאל, ערב יום טוב האבן עס די. וויין אינספעקטארס געטראפן און מען האט זיי אויסגעזאגט אז אין אלע מקוואות פארקויפט מען וויין, נישט איך, איך האב דערמיט גארנישט, ס'דא דא עפעס א משוגענער וואס האט א אלטן קראנקן טאטן אן קליימער שרייט מען נאך מוסר, זאג איך אים דאס איז נישט מיין טייטל, וואס עס איז ווייס איך נישט, נאר מוסר איז עס נישט ווייל איך מסר קיינעם נישט, ס'גייט שוין פון זיך אליין, ס'פארט ווי א שנעלצוג, ווייל יעדער מענטש וואס מען האט אים מבייש געווען פאר גארנישט איז אינטערעסירט צו נעמען נקמה, און דאס איז וואס זיי טוען, יעצט זיי האבן יעצט איינגע'מסר'ט די גרעסטע שול יאנג איזראעל, איך מיין אז ס'איז די יאנג איזראעל וואס איצעלע. פּימפּ, מיט דעם, אין מאָנטרעאָל איז דאָ אַ רבֿ, וואָס דער הייסט דער דזשיבאָווער. די צוויי האָבן אַמאָל געשריבן אין ייִד אַ גאַנצע אַרטיקל, כבר אמרו לי הרבנים אַז מײַנע מקווהס זענען נישט כּשר, בשעת ער האָט געהאַט אַ פּסולע מקווה. אָבער דער עולם האָט זיך אויסגעלאַכט. למעשׂה, האָב איך געווינען יענע מלחמה, ברוך-השם, איך האָב געטיילט יעדער פֿרוי אַ צעטל, בײַ דער יאָנג-איזרעאל, גיי נישט אין די מקווה, דו'סט זײַן טמא טומאת נידה, אַזוי ווי פֿאַר דו ביסט געגאַנגען. ס'איז געווען אויף דריי שפראכן געשריבן. ער איז געגאנגען איצעלע פימפ מיטן דזשיבאווער, זיי געוואלט ארויסגעבן אן איסור, כ'האב געטיילט פאר פרויען בריוון, האב איך געזאגט זאלן זיי עס טון, און דער סוף איז געווען קיין איין פרוי האט עס מער נישט גענוצט, מ'האט געבויט א נייע מקווה און גראדע האט מען געטראפן א קוואל אויך, א איד האט מנדב געווען א הויז און דארט איז געווען א קוואל, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, סאו כ'מיין עס איז געווען יענער יאנג איזראעל, ס'נעמט נאר צייט, ס'איז א מאריך אפיה וגבי דיליה ביזנעס. געזאגט, דו בארגסט הונדערט טויזענט דאלער פון די באנק, האסט דרייסיג יאר עס צו באצאלן. איך בין אריין, כ'האב געדארפט יעצט נעמען א מארגעדזש אויף עפעס א פראפערטי, זאגט מען מיר יו וואנט א טוירטי יער אר א פיפטין יער, זאג איך, נאר וואס דו ביסט אין מיין עלטער גיי איך שוין נישט לעבן נאך טוירטי יערס, זאגט זי, פאר די בענק איטס נאו דיפרענס, יו קען געט איט. דער אייבערשטער זאגט אויך אזוי, ביסט אן אלטער חזיר, ביסט א מנהל, דו ביסט פערציג יאר אויף א גוטן דזשאב, פארלירסט דיך, יו גאטע געט אוט אוו היער, נישט קיין חילוק צו דו ביסט שוין דא פערציג יאר צו זיבעציג יאר צו דו'סט שוין נישט לעבן אזוי לאנג. און דיס איז וואטס גאוינג אן, דיס איז וואטס גאוינג אן, באהאלטס באהאלטס קינדערלעך, ס'גייט, אונז שיק מיר עס יעצט ארום איבעראל, אונז האמיר אויכעט די עף בי איי עידזשענסיס וואס ארבעטן מיט אונז, און אונז האמיר באהרא'ס עידזשענסי וואס ארבעט מיט אונז, און איין שיינעם טאג ווילן מיר אונז וויסן ווער ס'האט אים פריי געלאזט, ווער? נו ווען זיי קומען ביסטו א מסור, קאל מי וואטעווער יו וואנט, סטיקס ענד סטאונס ברעיק מיי באונס, באט נעימס וויל נעווער הארם מי, און. ס'וועט אנגיין אמירצעשעם די מלחמה ביז מ'עט עס אויסראטן, כ'האב גראדע, ס'איז דא א ארגענעזעישן ארץ ישראל וואס זיי טוען פון מקווה, האבן מיך געוואלט איך זאל קומען אויף א האלב יאר זיך דארט באזעצן, אויפארבעטן א כולל, מ'זאל וויסן די אלע הלכות און ווי אזוי מ'באקוקט מקווה'ס, איך בין שוין געווען גרייט צו פארן יעצט, ממש א וואך נאך פסח, יעצט גיי לאז עס איבער, קוק וואס דא טוט זיך נאך. נעע, מען קען נישט אוועק גיין. עניוועי, משה הערש, דו ביסט א חזר, און ווער ס'איז נישט מודה איז א משוגענער, אדער איז ער אינפלוענסד אונטער די אלקאהאל וואס אהרן געבט ענק, פונקט אזוי ווי עטס זענט אינפלוענסד אז ער געבט ענק כשר'ס צו עסן, ער געבט ענק נישט קיין כשר'ס צו עסן, ער געבט ענק נישט קיין כשר'ע מנהלים, ער געבט ענק נישט קיין כשר'ע מחנכים, ער איז טמא מטומא פון קאפ ביז פיס, טמא מטומא! ער האט אונז פרעסן די גאנצע שטאט מיט נבילות טרייפות אלע יארן, און ער האט זיך אליין ארומגעשפילט אין סיגוטער מקווה, ס'דא מענטשן וואס זיי דערציילן מיר, זיי זענען זיינע קרבנות. היינט איז ער צדיק הדור. יעצט דער מנהל הייסט משה הערש ווייס. יעצט איז דא וואס זיי נעמען זיך אנפארן, מען זאגט שוין דרשות, ער האט קיינמאל נישט געטון, נו, מען זאגט דאך שוין אזוי. שלאגן האט ער טאקע יא געשלאגן, אבער באמת סעקשועלי אביוזד האט ער קיינעם נישט געטאטשט, ווייל אויב דער קליפ הייסט נישט סעקשועלי אביוזד, ווייס איך שוין נישט וואס הייסט יא סעקשועלי אביוזד. ס'איז אינטערעסאנט אז די יאר איז געגאנגען דריי אדער פיר וואכן פרשת אחרי האט מען געהאלטן אין איין ליינען אחרי, ס'לאזט זיך אויס די וואך מיט אזא שיינעם ניגון ואת זכר, דאס ליינט מען יום כיפור אויכעט. יא צו ני צו מנחה, קאמאן הערטס אויף מיט די גארבידזש, עטס ווייסט וואס דאס הייסט, און דאס הייסט יא משכב זכר, יעצט זיי זאגן יא זיי קענען ברענגען עדות איי ברענג נישט קיין עדות, זיינע רבינו תם'ס גאטשעס האסטו געדארפט געבן, דארפסט גארנישט מער געבן, דארט וואלסטו שוין געטראפן אלעס, די גאנצע עדות וואלסטו דארט געטראפן. שטייסט? אז ער איז פערציג יאר מנהל מיינט דאס אז ער איז גוט? ס'מיינט אז פערציג יאר איז ער מטמא אידישע קינדער? יעצט ווייס איך פארוואס מאנרא האט אזויפיל דראפאוטס. אזא חזיר צו זיין? יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך וואס עטס ווייסטס נאך נישט, איך'ל עס ענק זאגן איך האב נישט קיין מורא ווייל בסוף כל סוף קענט עטס גארנישט טון עניוועי עטס זענטס אלע דר'ערדליגערס. ס'דא איינער וויטריאל ער איז פאבליק סעיפטי ער איז אזא פארברעכער ער האט אלע יארן געארבעט מיט מיט אהרן'ען מיט זיין רעזשים ווען נישט דער יאסעלע וואלדמאן דער איש יער, ווייל עשיו איז געווען א וואלדמאן, עשיו הרשע איז געווען א וואלדמאן, סאו יאסעלע וואלדמאן, ווייל ס'ווערט געברענגט אין מסכת חגיגה תוס' זאגט עשר תעשר מ'האט יעצט געליינט את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, זאגט תוס' איין דעה איז אז טאמער מ'געבט נישט פאר יעקב, געבט מען פאר עשיו, ווייל היוצא שדה דאס איז עשיו, ער איז א וואלדמאן. עניוועי, א פעלדמאן, א וואלדמאן, ס'איז די זעלבע, ס'איז גארנישט. איך וויל נאר זאגן איין זאך, אלע יארן האט וויטריאל געטון כל דבר אסור, און אזוי ווי מ'האט געכאפט יעצט די פאליס דא, מ'האט זיי געכאפט אין סיקסטי סיקס, אונז פושמיר יעצט זאלן גיין צו די ניינטי, אונז פושמיר זאלן גיין צו מאנרא אויכעט, די זעלבע פארברעך, ס'איז געווען א יונגל וואס מ'האט אים גערעיפט, מען האט אים אריין גענומען אין א האטעל, מען האט מיט אים געטוהן כל דבר אסור. און סרול האגער המצרי איז געקומען צו די מאמען פון דעם יונגעל און ער האט געאפערט געלט, אבער מען טאר דאך נישט אפערן געלט, און סופאוזינגלי אז דאס וועט גיין פאר טערעפי, איז די פרוי האט נישט געוואלט פיילן קיין אפיציעלן קאמפלעינט ווייל זי האט זיך פארליבט אין דעם געלט, אדער זי האט סתם מורא געהאט, האט די אסיסטענט דיסטריקט אטוירני אונז גערופן אונז זאלמיר אראפקומען העלפן איבעררעדן די פרוי אז זי זאל זיך נישט פארקויפן פאר קיין געלט און זאל פיילן א קאמפלעינט. אונז זעמער געזעסן דארטן זעקס שעה צו העלפן די פאליס ס'זאל ארויסקומען די קאמפלעינט. אונז האמיר שוין געהאט געגעבן צו די ניו יארק טיימס און זיי האבן עס שוין געהאט געדרוקט. יעצט איינער וואס העלפט צו אסאך צו פראטעקטן קינדער האט אריינגערופן צום פאליס וועגן א זאך. קיצור. האט מען געלאזט א מעסעדזש מיט א סוויטש בארד און ס'האט צוריק גערופן מיסטער וויטריאל. האט די מענטש געזאגט פאר דעם וויטריאל איך האב מיט דיר גארנישט גיי פון ווי דו ביסט געקומען איך וויל רעדן צו די פאליס נישט צו וויטריאל. כ'האב געוואלט נאר מעורר זיין שמיה גרים וויטריאל הייסט סם המוות ס'איז אזא עסיד. יעצט די גאנצע ווידיאו ס'איז שוין איבערגעגעבן דארט ווי ס'דארף גיין, וואטשן צו וואס ס'גייט זיין ולהשם הישועה, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, נעמט אזא יונגל, מ'זעט דאס יונגל איז אזוי דערשראקן, דאס יונגל איז ממש ער איז אויסער זיך, און מ'זאגט נאך דער משה הערש איז געווען א ער איז א גוטער מנהל ער האט נישט געטאטשט קינדער, לאמיך דיר זאגן. כ'וואלט דיר נישט געזאגט די נעמען וואס איך וואלט ארויסגעזאגט אויפן האטליין ווער איך האלט ס'האט אלץ געטאטשט קינדער און אויף וועם כ'האב געהערט אז זיי האבן געטאטשט קינדער און זענען גרויסע רבנים און זענען שוין היינט שוכן עפר סאו איטס אירעלעווענט. כ'וואלט דיר נישט געוואלט זאגן אויף וועם אונז האמיר אינפארמעישן סאו דו גייסט מיר איינרעדן אז אים נישט פארוואס ווייל ער איז פערציג יאר מנהל דאס מיינט ער האט פערציג יאר געטאטשט קינדער נאכדעם יעדער מענטש האט א צייט אין א לעבן ווען ער איז אויף א דזשאב גענוג לאנג, ער פילט זיך שוין אזוי בגדול אז ער פילט ער קען שוין טון וואס ער וויל, אדער ער זעט נאך א שיין יונגל און נאך א שיין יונגל און די פאה איז אזוי געדרייט, און א מאמע לייגט ארויף אביסל קאלאן און אויף די קליידער איז דא אזא שמעק, עווענטשעלי זיין ווייב ווערט עלטער, ער פילט פירט זיך דאך צו איר ווי ער איז א קדוש וטהור ווי ער ברויך נישט קיין ווייב, איז עווענטשעלי איט סטרייקס הים. כ'האב ענק געזאגט, ס'איז געווען א גאר א גרויסער רב, א פוסק, ער איז געקומען פון דערהיים פון חוץ לארץ אויף ארץ ישראל, ער האט מטמא געווען פרויען אין די עדה החרדית, ער איז געווען א רב ביי זיי, און ער פלעג גיין אין יעדע מקווה און כאפן בחורים, רבונו של עולם אין ארענשטיין'ס מקווה האט ער געשטופט אין בחורים, האט זיך נישט געשעמט. און מען האט ס'איז צוגעקומען צו ר' פנחס עפשטיין ער האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן דער מענטש איז א גאון עולם איז געגאנגען די די פריעריגע תולדות אהרן רבי רבי אברהם יצחק קאהן ער האט געזאגט איך וועל עם ארויס ווארפן צוזאמגענומען א מיטינג ס'איז דא א שווערע שאלה און ער איז געקומען מיטן גאנצן קלאפער געצייג און דער תולדות אהרן רבי האט אנגעהויבן צו שרייען די חזיר די מנוול די ביסט מכשיל פרויען און בחורים מיט משכב זכר זאלסט ארויס גיין פון דעם אפיס און קיינמאל נישט צוריק קומען ער האט געמאכט דעם דזשאב אויף מיר ער האט נישט קיין מורא געהאט די פארשטייסט וואס דא טוט זיך. ס'איז קומט אלץ א פוינט אין א מענטשנ'ס לעבן, ער איז שוין גענוג גרויס אז ער פילט שוין אז ער ברויך גארנישט. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען א איד, גאר א גרויסער ערליכער איד, מען ברענגט נאך אין אלע ספרים הרב הגאון הקדוש מיט זיין נאמען, ס'איז מורא'דיג געווען. איר ווייסט פארוואס ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל? ווייל ער האט געטאטשט א פרוי און זי האט אים געמסר'ט. אים געמסר'ט פאר די פאליס, די פאליס איז געקומען און עס איז געווען א פאליס לעדי און זי האט נישט געגלייבט און ער האט איר אויך אנגעהויבן צו פאטשקען, איז ער אנטלאפן אויף ארץ פון ארץ ישראל און ער איז געשטארבן אין חוץ לארץ, און ער האט שילן איבער די וועלט אויף זיין נאמען, און אין אלע ספרים ווערט ער געברענגט ער איז געווען פון די גדולי בעלי מוסר, לאזטס אפ מיט די נאנסענס, אז ס'איז דא א חשש אז ער טאטשט דארף מען אים ארויסווארפן. יעצט איז געשטארבן איינער פון די רייכסטע אידן פון די וועלט, געווען ווערט טרי פוינט טו ביליאן דאללערס, ער האט געמאכט גארפונקל האט ער געהייסן, ער האט געמאכט א פענשן פאר די אלע מאדערנע מלמדים, ווייל ער איז געווען אין די זאכן, ער איז געווען אין מאנעטעריס און פאנדס און זאכן, ביי אונז דער מלמד ביז ער פייגערט אין שטוב זיצט ער מיט די קינדער, איי ער האט שוין נישט קיין ווייב צו ער האט אן אלטע קראנקע ווייב און ער מוז נעבעך אנקומען צו די קינדער ער זאל זיי פאטשקען, ווי דאנט קעיר, און ער טויג שוין נישט צו לערנען אויך. נישט ווייל דער קאפ ארבעט אים שוין נישט, ווי דאנט קעיר, און אז מ'דארף שלעפן זיינע קליידער אין די מקווה נעמט ער אלץ א יונגעלע וואס ער זאל אים העלפן שלעפן, א ווייב האט ער שוין נישט געהאט און ער האט געוואוינט אויף ראדני סטריט, האט ער גענומען א קליין ברוינפן גלעזל האט אריינגעלייגט האניג האט אריינגעלייגט זיין ערווה אין דעם האניג און געגעבן דאס קינד נא לעק אביסל, חזירים דא געווען, און אונז האמיר דאס אלעס צוגעלאזט, פארוואס? משמרת הצניעות, הע! זיי האבן געפירט דאס אידישקייט. רבותי, נאך אזא מעשה אויב ער בלייבט דארט, אויסער דעם וואס אונז גיימיר זיך שלאגן, ווער גאנע גאו, ווי מען זאגט, מיטן קאפ אין די וואנט, באט אויסער דעם וואס אונז גיימיר זיך שלאגן, טאמער לאט עטץ דאס צו, און אז עטץ לאטס וויטריאל זאל בלייבן ליעזאן, זענט עטץ נישט מער ווערט ווי מען זאל ענק אלע רעיפן, דעטס אלל יור ווארט, נאטינג. ס'איז יעצט א זמן הגאולה, מען קען זיך ארויפכאפן אויפן וואגן אז מען זאל מאכן אלעס גוט, נאר עטץ האלטס נישט ביים טון, פיין, נאו פראבלעם. אויסער דעם וואס די מלמדים האבן אונז אוועקגע'גנב'עט די קינדער, ס'איז יעצט געפארן א גאנצע גרופע אויף סענטא דאמינגא, דאמיניקען רעפובליק, און אויף אנדערע פלעצער, סאך זענען אהיימגעקומען שוין נאכן ערשטן טאג חול המועד, זיי האבן געזאגט ס'איז פול מיט זנות, ס'איז איין שטיק זנות, יעדער ווייסט אין סענטא דאמינגא, איך האב שוין גערעדט מיט אפאר אינגעלייט פרעג איך וואס פארסטו אויף סענטא דאמינגא, זאגט ער ס'קאסט צוואנציג דאלער א זונה, ס'איז אזוי ארעם אז כ'האב א מאמע מיט א טאכטער מיט אן אייניקל, פרעג איך ווי אלט איז די מאמע, די מאמע איז פינף און פערציג, ווי אלט איז די טאכטער? פֿינף און צוואַנציק, פרעג איך אים ווי אלט איז די אייניקעל, זאגט ער בערך צען צוועלף, איך באקום זיי אלע פאר זעכציק דאלער, דעטס וואטס גאוינג אן און פיפל דאונט ריעלייז, און דארט שלעפט מען אידן צו גיין אויפן סדר, ווען דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים די לעצטע סעקונדע, ווען ער ווארט נאך איין מינוט שוין נישט געווען וועם ארויסצוציען, רבותי מצרים איז א קליינע. א בעיבי קעגן וואס ס'גייט פאר אין סענטא דאמינגא, און ס'איז אלעס ליגעל, ס'איז ממש א גרויל און אונזערע אינגעלייט פארן, האב איך הערגענומען א אינגערמאן זיין טאטע האלט עס אין שעות, פרעג איך אים פארוואס פארסטו דארט, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן, מיין ווייב איז א וויזשניצער תלמידה, ס'איז דא א פרוי ימח שמו וזכרו דעם רעבינס טאכטער, זי איז גאלדי מאשקעוויטש, און זי האט מיך ארויסגעווארפן, און ממילא האב איך גענומען א באם און דאס איז עס. און זי זאגט מיר זי האט געטראפן אמאל די גאלדי מאשקעוויטש דארט אין דעם גרויסן סטאר אין מאנסי, איך ווייס נישט ווי ס'הייסט דער גרויסער סטאר, שאפערס העיוון צו וויאזוי, האט זי אינדערהויך געשריגן זאלסט אזוינפיל נחת זען פון דיינע קינדער פונקט וויפיל מיין טאטע זעט פון מיר, און זי זעט טאקע נישט קיין נחת, זי האט איין קינד האט זיך געגעט און נאך איינס, נאכדעם זענען זיי געגאנגען די שקצים, כ'האב שוין גערעדט דערפון, זיי האבן געמאכט אן אפמאך אז מ'נעמט נישט אן אויף מאנסי ווייל דער עולם האלט דאך נישט פון ישראל האגער המצרי גארנישט, בפרט נאך די ווילימסבורגער עולם, זיי האבן דא אזא יצחק יוחנן ס'איז א צדיק פון א אינגערמאן, שטעל דיר פאר אין גאנץ ווילימסבורג נישט דא נאך א אינגערמאן וואס ס'גריסט מיר מלא קומתו נאר דער אינגערמאן יצחק יוחנן, כאטשיג זיין שווער איז ארויס מיט א בריוו קעגן מיר דער פגר טמא, דער דער קיוויאשדער, ער איז אויך געווען רב פון קיוויאש ווי איך בין געווען רב. און כאטשיג ישראל האגער המצרי טוט דאך מיר אן גרויסע צרות, האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון איבעראל, אבער ער לאכט זיך אויס. סאו ווייסן זיי אז זיי וועלן אנקומען אויף מאנסי, העט מען הערן אגאנצן טאג ישראל האגער המצרי. ווילן זיי דאך נישט אננעמען קיינעם, האבן זיך מיט יעדן אנגעווארפן, געקומען דער פנחס ניימאן, דער גרויסער מולטי מיליאנער, וואס ער לאזט זיך קאסטן פאר וויזשניץ מיליאנען, און ער האט פארציילט ר' מאטעלן חול המועד זאלסט וויסן, מען וויל נישט אננעמען די וויזשניצער קינדער, זיי זאגן אז די תלמוד תורה דאהין איז נישט די זעלבע ווי דארט, מען וויל. נישט אננעמען, און מענטשן ווילן ארויסמופן אויף מאנסי ווייל ס'איז ביליגער די ריעל עסטעיט, האט ר' מאטעלע געשוימט, כ'האב נישט געוואוסט אז דער מענטש איז נאך אין די כלים, איך האלט אז ווען ער זאל צו אריינגיין זאגן וואס דער שייגעץ ישראל האגער המצרי האט געטוהן מיט מיר ווייל ער האט געוואלט דעקן זיין הוד יפיה, און עטס גייטס אריין און די רבי לאזט מיך רופן ווער איז דאס ווייבל וואס מ'האט זי געטאטשט ביי הוד יפיה קומט זי גראד ארויס. ס'קומט נאר נישט ארויס ווייל זיי ווילן נישט זיין חטאת הקהל, אבער אונז ברענג מיר מיט דעם דאקטער ווי זי קריגט טריטמענט אלע יארן, דער חזיר האט געטאטשט א פרעמדע פרוי וואס זי האט געהאלטן אינמיטן זייגן, און איך ברענג די אלע פיגועים, ס'איז דא איינער וואס ער זאגט מיר איך בין מער ווי גליקליך אריינצוגיין צום רעבן פארציילן. עטס האטס מורא די רעבע טשאט אין הקפדה, זיין הקפדה קען אריינגיין אין א טויטע דאגי, ער איז גארנישט מיט נישט, ער איז א מאראמארישע ראמענעשטע גנב וואס האט אפגעגנבעט דעם עולם, דעטס אלל הי איז. און איך פארשטיי נישט בכלל, עטס דארפט זיך נישט אננעמען פאר מיר, אויב מ'האט אזויפיל חברה אפגעזאגט, ס'האבן געשיקט אפליקעישאנס פון דא אין די צענליגע, מ'האט יעדן אפגעזאגט, די שענסטע, מ'האט, איך וויל נישט זאגן די נעמען, אבער מ'האט אפגעזאגט די שענסטע מענטשן, די שענסטע אינגעלייט, כ'מיין טאקע באמת איידלע אינגעלייט, איז פארשטיי איך נישט וואס גייט עטס נישט אליינס אריין צום רבי'ן און זאגט צום רבי'ן זאלסט וויסן, דעם שייגעץ וואס דו לאזט איבער אויף דיין פלאץ, דער איז נישט ווערד גארנישט, דער וועט אריינקומען אן א אונטערהויזן אין בית מדרש דאווענען, אדער ער וועט זיך נעמען דאווענען אונטן אין די מקווה. איף יו נאט גאנא דו איט יו נאט גאנא דו איט. נאכדעם האבן מיך אנגעקאלט עטליכע וויזשניצער אינגעלייט, זאגט ער איך בין אויך א וויקטים, מ'האט ארויסגעווארפן מיינע קינדער און זענען אראפ פון אידישן וועג, זאג איך דיינע קינדער ביסט דאך פון די חסידישטע חברה, דו ביסט דאך פון דעם רעבינס גרעסטע אחור לעקערס, זאגט ער ליידער יא, מ'האט אלע ארויסגעווארפן, זיי פירן א שמיציגן פאליטיק, זיי האבן א חיה סרול הגר המצרי, א אנטעימד, א מישלינג, א האלבע קוה און א האלבע בהמה, א האלבער טווערסקי א רשע און די אנדערע העלפט איז א האגער א רשע. און דאס לאט ר' מאטעל איבער. דער אמת, ר' מאטעל איז נישט געווען קיין קליינע חיה, ער איז אויך געווען א חיה, נאר וואס, עפעס נארמאלקייט האט ער געהאט, דער סרול איז דאך סתם א מניוול. רבותי, איך וויל ענק דערמאנען אפאר מעשות, איינס איז מיט א מעשה פון ושתי מיט אחשורוש, איז אריין געקומען אסתר המלכה, דער צווייטע איז אין ארץ ישראל, סרול האגער מיט זיין ברודער מענדעלע, ער האט דעם פאטער מבזה געווען, ער האט אים געפירט אין אזא תלם אזוי ווי מען פירט אן אקס, מענדעלע האט געפירט דעם טאטן מוישעלען. און נאכדעם איז געקומען עפעס א צווייטע פרוי, האהא, האט זי אים צוריקגעשטעלט אויפן פלאץ, זי האט דעם שייגעץ מענדעלען ארויסגעווארפן און צוריקגעברענגט סרול'ן. שטעל דיר פאר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו מענדעלע לעבודה זרה, מ'האט ארויפגעשטעלט אויף אלע באקסעס פון די מצות, אז ווען מ'ליינט זיך אן צו עסן די מצות זאל מען טראכטן פון דעם שייגעץ, פארשטייט זיך ווען מ'מאכט מיטן ווייב תשמיש דארף מען אויך טראכטן פון אים. און די קינדער זענען ממזרים. דער איז אזא חולה רוח אזא סיקו אז איטס אנבעליוועבל, ער איז כמעט אזוי קראנק ווי זיין טאטע, זיין טאטע איז פונקט אזוי קראנק ווי ער האט מורא געהאט דער רעדט נישט דער רעדט אויף די רעבעצן און דער דער איז רבי יודעלעס א מענטש און דער איז אהער מיט אהין האט אלץ מורא געהאט פאר זיין אייגענע שאטן ס'האבן געשאסן באמבעס קיינמאל נישט געווען קיין באמבע דער געווען א סייקאופעט. מיט דעם האט ער געהאט א מרידה, און מיט דעם האט ער צושפליטערט וויזשניץ, און ער האט אויפגעבויעט ר' מאטעלען, לא נבנה צור עמו אלא מחרבותה של ירושלים, און ער האט אויפגעבויעט די גאנצע מאטעלען האט ער אויפגעבויעט, אזא אומגעלונגענער מענטש, און מענדעלע האט אויך געוואלט אלעס איבערנעמען, ער האט דעם טאטן אזוי מצער געווען אפאר יאר, און ער איז היינט א רשכבה"ג, מען זאל אים אינזין האבן ביי מצות, דו חזיר דו, דו קוקסט דאך אויף יעדע כלה, פאר מען טוט א שידוך דארף מען אים ווייזן א פיקטשער פון די כלה, דו האסט געזען אזא מניוול? דאס האט שוין זיין טאטע נישט געטון, זיין טאטע איז געווען אן ערליכער. און דער חזיר גייט באקוקן יעדע כלה. די גמרא זאגט דאך טאקע אזוי, מען גייט נעמען א פרוי, א תלמיד חכם, זאל ער מיטנעמען אן עם הארץ, ווייל דער עם הארץ קוקט פון אלע זייטן. זאג, אפשר ווילסטו זען אויך וויאזוי זי גייט אין די מקווה אויך? ס'וועט נאך קומען אויף דעם אויך די צייט. ביים שוואגער, ביים סקווערער, מוז יעדער קאפל אריינגיין, דער אינגערמאן מיט די ווייב, ווען ס'דא א ליל טבילה, און מען מוז זיך פדיונ'ען, און מען מוז ווייזן דעם רעבן, קוק, היינט ביינאכט גיימיר אונז וואוינען. סאו דא איז ווי מ'האלט מיט די אלע חסידות'ער און מיט די אלע גרויסע הויפן. דער קלויזענבורגער רב איז יעצט ארויסגעקומען ער וויל נישט מ'זאל גיין מיט די געבלימטע בעקיטשעס דא ס'ווארפט קאלירן. קודם כל כ'האב געזעהן א פיקטשער פון אים זיין בעקיטשע איז פונקט אזוי קאלערפול. און ער האט געהאט א חתן וואס ער האט גענומען יעצט פאר אן איידעם האט ער געהאט א בלויע בעקיטשע מיט די זעלבע קאלערס און ס'האט אויסגעזעהן אזוי דיסקאסטינג ס'איז אפילו נישט געווען קיין שיינע בלוי. סאו יעדער מעג גיין מיט פיזשאמעס? אלע רעבעס? נאר אונז טאר מען נישט? ניין דאס וועט נישט ארבעטן. די רעבעס האבן אנגעהויבן מיט די הויעכע שטריימלען, אז זיי האבן אנגעהויבן מיט די הויעכע שטריימלען האבן די אינגעלייט אויך אנגעהויבן, יעצט שרייען די רעבעס ניין מען טאר נישט, אין לאנדאן האב איך געזען עדווערטייזט פאר טווענטי פייוו דאלערס מאכט מען א וואש ענד סעט פארן שטריימל און מען לייגט צוריק די קרוין, העי, דער איז נאטינג ריעלי ראנג וויט אלל דעט, איי דאנט טינק דער איז עניטינג ראנג, נאר די רעבעס דארפן זיך אויסלערנען, אונז גיימיר אויך קומען מיט פיזשאמעס אין בית מדרש אזוי ווי עטץ. א רב האט מיר געזאגט נאך א וואך צוריק נאכן די ווילסט דערהרג'ענען אלע רבנים, טו די זעלבע וואס הרב. א צדיק ר' שלום יודא גראס האט געטוהן, ער האט זיך אנגעטוהן ווייסע זאקן מיט ווייסע קליידער און זיך געהאט א שיל און דער סיגעטער האט געפלאצט, ער האט זיך נישט געשלאגן מיט נחמן בראך מיט א פאוער פון די גאס, ער האט זיך געשלאגן מיט א רב, מיט אן עמטליכן רב וואס ער געבט ארויס צענדליגע חיבורים, זאגט ער טוה די זעלבע, טוה דיך אן ווייס, אלע רבנים גייען קראכן, זאג איך מיין אז זיי קראכן יעצט מער, ווייל ער האט געמיינט געזאגט אז איך האב א פייט צו איך זאל יא זיין א רב צו נישט, איך לאך פון ענק אלע, עטס זענטס נואפים, חזירים, עטס וואוינטס מיט שוועגערנס, אלע עריות וואס מ'וועט ליינען די וואך פרשת אחרי קדושים, אלע האבן די רבנים שוין עובר געווען, מ'קען ביי יעדן פסוק זאגן את זכר לא תשכב משכבי אשה, קענסטו בלייבן א האלבע שעה אויסרעכענען אלע נעמען, נו דארטן ווי אשת עמיתך לא זאלסט נישט וואוינען, צענדליגע, מיט א שוועגער נישט, האמער אונז, מ'האמער. אלעס רבונו של עולם עווריטינג מ'האמער אפילו מיט א בהמה דאס האמער שוין אויכעט מ'האמער וואס דו ווילסט די רבנים זענען דיסגאסטינג סאו איך וויל נישט ווערן ווי זיי איך וויל זיך האלטן ווייט פון זיי. שוין, ס'האלט שוין דא אז ס'האט זיך גערוקט פאראויס, ס'איז שוין געווען היינט אויפן טעלעוויזשן אויכעט די מעשה פון דעם משה הערש קליין, דעם גראבן חזיר זריל גליק'ס איידעם, ס'איז שוין געווען אויפן טעלעוויזשן אויף טשענעל צוועלף, אבער ס'איז נאר געווען העדליינס, יעצט גייט קומען א גאנצע אריכות. און דער ווער ס'האט זיך געשלאגן אז מ'זאל האבן עדיוקעישן אין סקולס, דאס איז דאך אויף זיין, ווי מ'זאגט, אויף זיין טעריטארי, ווייל ס'איז דאך אין די סקולס, און מ'לאזט דאך נישט מ'זאל עדיוקעיטן די קינדער, איז ער געווען דער פארשטייער. אונז האמיר די זעלבע טים ווי סאטמער, די זעלבע. זיי האבן רוצחים, זיי האבן גזלנים, זיי האבן גנבים, זיי האבן נואפים, סאו האמיר די האול צוות אויכעט. האמיר ווער ס'האט זיך געשלאגן קעגן א מנהל און ווער ס'האט זיך געשלאגן קעגן מאלעסטינג. ס'איז געווען א מורא'דיגער קידוש השם. עטס שרייטס א חילול השם, איך זאג ס'איז א קידוש השם ווייל אונז שריי מיר, אונז וויל מיר נישט דאס. עניוועי, ס'פארט זייער גוט, און איך האב אים געזאגט, די אלע וואס זענען געווען אינוואלווד אין דעם גארבידזש גייען באצאלן יעצט א פרייז. דער בהארארא, דאס איז א געפערליכער מענטש, ער האט יעצט סובפינעט עטליכע אפיסעס פונעם מעיאר, ער גייט ענק ווייזן, ס'איז געווען אאוט אוו הענד ארעדי. יעצט אונז ארבעט מיר יעצט אז ס'זאל צוקומען דא אויכעט, צום פאוסט, צום דעילי נוס, יעדער מוז וויסן וואס איז פארגעגאנגען אין מאנרא און וואסארא קאווער אפ ס'איז געווען. פארט דא אדורך א באס, א סאטמערע באס, שרייט ער מיר נאך, האהא, ס'וועט דיר גארנישט העלפן, יעדער גייט וויסן וואס דא איז געווען. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, ווען עטץ האטס מיך געוואלט אומברענגען האט עטץ געדארפט טון איין זאך, די חזירים זאלן זיך אפשמועסן, זעקס חדשים האלט מען די הענט ביי זיך, וואלט איך ווען א, ס'וואלט געווען גארנישט געבליבן פון מיין גאנצע מישן, האט עטץ זיך נישט געקענט דאס אויסהאלטן, ברוך מרדכי האט געכאפט. פיש, ביים בורשטינער חזר אין מקווה, דער וואס האט אונז געגעבן טרייפות אונטערן נאמען קהילה, האט ער געכאפט פיש ווען ער איז געווען אינדרויסן נאך אינמיטן קאורט, בין גברא לגברא, ווייל ער האט געוואוסט ער גייט זיכער געווינען, ליטל דיד הי נאו ס'עט זיך אים אזוי אויסלאזן, איך זעה זיין אנדערע ברודער דער אינשורענס עידזשענט, ער גייט אין די גאס און דרייט זיך אוועק פון מיר, ער קוקט, העי, איך בין דיר גארנישט שולדיג. ווען דו זעסט דיין ברודער זאלסטו דיך אזוי אוועק דרייען, נישט מיט מיר. איך זאג ער איז אן אינשורענס עידזשענט, איך ווייס נישט, אזוי זאגט ער, ער זאגט אין קאליפארניע פארקויפט ער לייף אינשורענס, קען זיין ער טוט די זעלבע וואס ברוך מרדכי האט געטון דא, ווער ווייסט. און איך וויל ענק נאכאמאל מסביר זיין, דאס וואס עטס פארלירטס, דאס איז ווייל עטס האטס ג'טשעפעט מיט'ן אייבערשטנ'ס קינדער, נישט מיט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג איז נישט אזא חשובער נאמבער מען זאל זיך אננעמען פאר מיר אין הימל. עטס האטס אסאך מענטשן אין דר'ערד געלייגט אזוי ווי למשל דעם קלויזנבורגער רב זכר צדיק לברכה און נאך אפאר, און מ'האט זיך נישט אנגענומען אין הימל אויך נישט. פארוואס? ווייל ער האט דאס געדארפט דורכגיין, נישט ווייל ער איז נישט געווען קיין חשוב'ער איד, און נישט ווייל עטס זענטס נישט קיין שקצים, נאר יעדער דארף דאך דורכגיין זיינע נסיונות, אז במילא דארף מען דאס דורכגיין, אבער ווען מ'טשעפעט מיט קינדער, עטס עטס אלע גיין אין דר'ערד, עטס עטס אזוי גיין אין דר'ערד אז עטס האטס נישט קיין השגה. און איך רעד באלד א גאנץ אריכות אז אין לעיקוואד איז דא אינגעלייט וואס וואוינען ביי די טאמס ריווער הייסט עס, און זיי האבן געפייט די גאווערמענט אז זיי ווילן נישט האבן צוטון מיט די שומרים זאלן נישט קומען דארטן אויף זייער פראפערטי, און מען איז געוואויר געווארן אז זיי זענען טאקע איליגעל די גאנצע שומרים, און מען איז אויך געוואויר געווארן אז זיי קריגן גרויס געלט פון די גאווערמענט. און צו זיין א גאווערמענט עידזשענט דארף מען האבן אסאך רעסטריקשענס, זייער אסאך, נישט אזאלכע חזירים ווי דו, העהע, ס'איז דא א פערד וואס איז געקומען פון די בראנקס, ער האט געשפילט בעיסבאל און ער איז געווארן דא א גאנצער צעלייגער ווייל ער האט געקענט אלע מעטס און אלע יענקיס, און נאכדעם האט ער געזאגט פאר סטיוו ליטווין, א טויריא דעטעקטיוו, קענסט נישט רעדן מיט מיידלעך וואס מען האט גערעיפט ווייל ס'איז קעגן צניעות. סאו די אלע זאכן גייען יעצט ארויסקומען אז ס'גייט א מחיה, דעטס אלל. איך רעד א גאנצע אריכות וועגן דעם דיסמענטלען די גאנצע שומרים, און די נעקסטע איז די הצלה. אונז ברויך מיר נישט די הצלה אויך נישט, זיי זענען קרוקס, קאראפטעד חברה. אונז וויל מיר די גוי'אישע הצלה. אונז ברויך מיר נישט די אידישע הצלה, זיי זענען קאראפט, זיי טוען אָן מעשה זנות. ס'איז נאך דא היינט פרויען וואס זיי וויינען זענען שוין פערציג יאר און עלטער, זיי האבן געגעבן בירט, מ'האט זיי אריינגעווילט צו מיימאנעדיס און מ'האט זיי בועל געווען. ווייל דעי ווער גאשינג וויט בלאט מיט א בעיבי טו קאם, און ס'איז דא ביי אונז אין וויליאמסבורג צענליגע און צענליגע הצלה מעמבערס וואס האבן גערעיפט מיידלעך, ס'איז דא וואס מ'האט ארויסגעווארפן, ס'איז דא וואס מ'האט נישט, ס'איז דא וואס זיי דרייען זיך נאך ווייטער אין די הצלה, ס'איז דא וואס זענען נאר וואלענטירס נאר שבת, איטס אלל קאמינג אוט, ווי דאונט ניד איט, אדער דעי קען סטרעיטען אוט. אדער זאלן זיך גיין געזונטערהייט און טוען א טובה, זיי ראטעווען א ניינציג יעריגן מענטש און wow מורא'דיג שטארק זיי האבן געראטעוועט א ניינציג יעריגן מענטש, פיין ער'ט לעבן נאך דרײַ וואכן, און דערווייל האבן זיי אפגערעיפט א האלבע שטאט. יעצט די ווארט איז נישט אז זיי זאלן דיסמענטלען די הצלה. די שומרים ברויך מען נישט האבן, הצלה זאלן זיי בלייבן, אבער דעי העוו טו סטרעיטן אוט, וואט גאוס פאר אוס גאוס פאר דעם טו. יעצט כ'האב געטראפן היינט איצעלע פומפ, זאג איך אים זעסט איצעלע ווי שלעכט עטס פארטס? זאגט ער אה, דו מיינסט די מעשה מיטן מנהל, דאס איז דאך א פאלשע זאך, מען האט עס צאמגעשטעלט. איצעלע, געדענקסט נאך אין די אלטע אזיאטישע מארמארושע וועגן חדר, מען האט אונז איינגערעדט, דער רבי האט געגעבן קוואדערס, כאטשיג ס'איז געווען זעקס יאר עלטער פון זיין, ווען ער האט שוין נישט געלעבט, און מ'האט איינגערעדט אז דער האט דאס געטון און דער יענץ, און און און דער האט אין קיעוו האט ער שיקסעס און דער האט אין בארדיטשוב שיקסעס, איצעלע הער אויף מיט דעם וועג ווייל דער וועג גייט שוין נישט ארבעטן, ברוך השם די יוגנט האבן. אלע אינטערנעט, איינער זאגט מיר אז ער איז געווען יעצט אין בארא פארק ביי איינע פון די חשובסטע אידן און ער האט באמערקט אז עפעס א בליטשקע דארטן ווייסט ער די גרינע לייטס און ער ווייסט שוין וואס דאס איז דאס איז די טמא'נע קהלה יעדער האט היינט אינטערנעט די רבנים האבן אונז פרובירט איינצורעדן אז זיי זענען ערליך מ'גלייבן מיר זיי נישט. זיי האבן אונז פרובירט צו מאכן אז אונז זאל מיר זיין ערליך, אונז וויל מיר נישט זיין ערליך, נישט דאס וואס זיי זענען געווען ביז יעצט, ווייל דאס וואס זיי זענען געווען ביז יעצט איז אן אומגליק געווען. סא איצעלע, די ווידיאו איז טאקע נאר נאכגעמאכט, אבער נאכגעמאכטערהייט גייט מען אים אויפפיקן, און ס'גייט ווערן לעבעדיג אין די תלמוד תורה, און צוביסלעך ס'דורכברעכן, ס'דורכברעכן. כ'האב אייביג געזאגט פאר מיינע קינדער ווען כ'על זיין אכציג אדער כ'קען זיך שוין נישט זיין אויף דעם עולם דעמאלטס וועסטו זעהן א שינוי אין די שטאט און יעדער לאכט, ס'איז נאך נישט דורך קיין נײַן יאר הייסט מען זעהט אזא שינוי ונהפוך הפוך ונה ונהפוך ונהפוך, ס'פארט גוט איצעלע רעד אונז איין. ס'איז געווען אמאל א פארמער מיט א קו מיט א מעשה, קענסט די זאכן? אונז זעמער שוין נישט היינט קיין קיען, עטס זענטס נישט מער אונזערע פארמערס, אונז לאך מיר פון ענק, און ממילא פאר מיר היינט גוט. אמאל אינדערהיים ווען מ'האט געהאט א קאלד האט מען געגעבן טשיקן זופ, היינט געט מען שוין נישט מער קיין טשיקן זופ, היינט געט מען ווייטעמינס, אונז זעמער שוין געוואקסן מיט ווייטעמינס. און דער אמת איז ס'איז נישט פעיר, אונז דארף עס זיך אויך קענען אינדזשויען, רייט? די רבנים אינדזשויען זיך מיט די קינדער וואס מ'שיקט אין חדר און אין די מקווה, און די מיידלעך וואס מ'שיקט אין. סקול, איז מ מוז מען דאך אונז אויך עפעס האבן עפעס אן אוטלעט, האמער אונז אן אינטערנעט, נאר מען טאר דאס אויך נישט, נו וואס זאל מיר אונז טון? איצעלע, ביסט א גוד דזשאוק. שוין, ס'קומען אריין דעוועלאפמענטס איבער דעוועלאפמענטס. קודם כל, סאטמאר ארבעט ארום עס זאל אראפנעמען אלע בלאגס, זיי קאלן מיך, זיי קאלן יעדן, מ'האט שוין אראפגענומען אין אלע פלעצער כמעט די בלאגס, און איך האלט עס נישט ביים אראפנעמען, כ'מיין, איך פייף זיי אן, נאר איך וויל אביסל רעדן צום עולם, אביסל קאמאן סענס, לאמיר האבן אן אפען דייעלאג. ס'זיצט א מנהל אין אן אפיס, ער ווייסט ס'איז איבעראל דא ווידיאוס, זיי זאגן עפעס מ'האט עס אריינגעלייגט באהאלטענערהייט, ס'איז שקר, די אלע ווידיאוס זענען עמטליך אריינגעלייגט פון די גאווערמענט אויס, איז במילא קען דאך נישט זיין אז דארט זאל נישט האבן געווען א ווידיאו, סאו וויל איך פארשטיין פונקטליך. א מענטש האט נישט מורא? ער ווייסט ס'איז דא א ווידיאו? האט ער געמיינט ער איז שוין אזוי שטארק ווייל דער גראבער חזיר עזריאל גליק איז געווען זיין שווער, און איך הער זאגן כ'נעם טויזענט און אהאלב דיסקלעימערס, און כ'הער זאגן אז הירש, דער גאנצער ראש הקהל דארט מיט די טרייפענע פלייש, בעקט אים גאר, פארשטייסט ווייל אמאל האט עזריאל גליק געבעקט זיינע טרייפענע זאכן. סאו איך וויל באמת פארשטיין, זעמיר שוין אזוי נידריג געשלאגן? עטס שלאגט זיך דאך שוין נישט מיט נחום ראזנבערג, מילא מיך האט עטס שוין איבערגעפארן מיטן באס און פארטיג, מיך אריינגעווארפן אונטערן באס און איך עקזיסטיר נישט, אבער ס'איז דאך ענקערע קינדער, ענקער אייניקלעך, עטס האלטס דאס ביים צולאזן? א מענטש זאל זיין אזא חזיר? ער איז דאך שוין פֿינף און זעכציק, איך דענק ווען ער איז א חתן געווארן אין ישיבה, ער איז מסתמא אדער פֿיר און זעכציק אדער פֿינף און זעכציק, א מענטש אין די יארן אין פראנט פון א קעמערע זאל זיך נישט שעמען, און איך וויל ענק זאגן דעם אמת, ווער ס'קוקט אויף די ווידעא עטס האטס דאך נישט די טמא'נע כלי ווייל עטס זענטס דאך אבזערווענט חברה, עטס גלייבטס דאך די רבנים אז ס'איז פאר ענקער אינטערעסע, ס'איז שקר, עטס דארפטס האבן די טמא'נע כלי, מ'זעהט ווי ער קישט אים, ווי ער לעקט אים, מ'זעהט ווי ער רייבט אים, מ'זעהט ווי ער לייגט דאס יונגעלע צווישן זיינע צוויי די פיס און שאקלט אים, וואטס גאוינג אן היער? ס'איז אנבעליוועבל! און יעצט קאלט מען מיר אפ מען זאל אראפנעמען אלעס, ס'איז חילול השם, ס'איז א חילול השם, א קידוש השם! אבער סך הכל איז דא איין חזיר און אונז וויל מען אים רודף'ן! ווי סאט מען די חיות אז זאלן נישט גראד אים זאגן ליסן גיי קודם אנטלויף ווער נעלם! אונז קען מען דיך נישט האלטן מער! אוי ס'איז שוין איבערגעקערט די גאנצע שטאט, ס'איז שוין געווען אויפן טעלעוויזשן היינט צוועלעווע און פינעווע, און ס'איז שוין אין אלע בלאגס אין די גאנצע וועלט! געזאגט. און יעצט גייט עס ערשט אנקומען צו באהארא אויפן טיש, כ'האב ענק געזאגט. פון דעם מוז מען נעמען קער, און זיי זאגן מען האט עס אריינגעלייגט פארענזיק עווידענס אין די עף בי איי, טאמער איז דאס געווען ביי די עף בי איי גייען די עף בי איי עידזשענטס אויך זיצן. מען קען דאס נישט צולאזן. און יעצט וויל איך ענק אויסלערנען נאך א זאך, עס ווייסט זיך איך לערן ענק צוביסלעך אסאך גוטע זאכן. איינע פון די זאכן וואס כ'האב ענק געלערנט איז אז איינער וויל ענק אנרירן אין מקווה זאלט עטס אים אריינשטויסן אין די ביצים, אין די באלס, אין די טעסטיקלס. און כ'הער זאגן אז אסאך האבן עס געטון. מיר דערציילט א פופצן יעריגער בחור קומען אן אלטער חזר האט אים געוואלט טאטשן אין מקווה האט ער אים אזוי געקוועטשט די ביצים אז ער איז צאמגעפאלן אזוי ווי כ'האב געלערנט נא יו העוו טו העוו סעלף דיפענס עס איז נישט קיין געימס דאס ס'איז מוראדיג די די ווייטאג וואס דא גייט פאר ס'קומט צום וויינען איך וויל ענק זאגן איין זאך. ווען א איד זעהט די ווידיאו און ער נעמט זיך נישט וויינען כאטש א האלבע שעה איר הערט דעמאלטס דארף ער נישט וויינען אויף אוישוויץ אויך נישט, אוישוויץ איז געווען א קלענערע זינד ווי דאס, דא האט מען דאך מכשיל געווען די גאנצע יוגנט, יעדן טאג איז דא חתונות בר מצוות ברית'ן אלעס, דאס איז דאך אונזער יוגנט, יעצט איך וויל פארשטיין נאך א זאך וואס איך קען עס נאכנישט אויספיגערן, קיינער זאגט טאקע גארנישט, ס'הארט טאקע קיינעם נישט? רופטס ענק כאטש אן, קומט אויס אז היטלער האט געהארגעט אידן, יעדער מלמד און יעדער מנהל האט געהארגעט אידן, יעצט. איך לערן ענק אויס אסאך זאכן, איך וויל ענק אויסלערנען נאך א זאך, איך האב ענק אויסגעלערנט ווען א רבי טאטשט וואו מען טאר נישט זאלט עטס אים שרייען חזיר און זאלטס אים צוקוועטשן זיינע ביצים טאמער האט ער ארויסגענומען זיין ערווה, יעצט וויל איך ענק אויסלערנען נאך א זאך, אויב דער מלמד שיקט דיך צום מנהל זאלסטו זאגן איך גיי נישט, דער מנהל איז א חזיר, דערווייל איז נאך יעדער מנהל געווען א חזיר. זאל זאגן אנטשולדיגט איך גיי נישט, אז דו ווילסט איך זאל גיין, קאל אפ מיין טאטן מיט מיין מאמען, דעטס איט, אונז גיימער, אז ער האט שוין נישט מורא פאר א ווידעא, נו פארוואס קען ער שוין יא מורא האבן, זאלסטו זאגן נא רבי איך גיי נישט, און די זעלבע וועט זיין אז טאמער דער מנהל וועט דיך שיקן צו א רעבן, דו גייסט נישט, אליינס זאלסטו דיך קיינמאל נישט טרעפן נישט מיט קיין מנהל און נישט מיט קיין רעבן, און איך בעט דעם טאטן פון דעם יונגל און די מאמע פון דעם יונגל, גייטס פאר העלפ מיט דעם קינד, דאס קינד וועט זיין א חצי נזק. ק, אויף א גאנץ לעבן, און אפשר גאר א נזק שלם, נעמטס נישט קיין טשענס, אפילו א מאמע האט צען קינדער האט זי צען בן יחיד'ס און צען בת יחיד'ס, יעדעס קינד האט האט מען זיך עקסטערע געפלאגט מיט אים און געמוטשעט און ביז מען האט אים אויפגעברענגט אויף א מדריגה אזא שייגעץ צו טוהן, און ס'איז נאך דא מענטשן וואס זיי זאגן ס'איז נישט אמת, קודם האבן זיי געוואלט זאגן ס'איז ס'איז געפאלשט די זאך, אבער דאס קענט עטץ נישט זאגן ווייל די טעלעוויזשן האט עס אנגענומען און זיי ווייסן פון וועם און זיי ווייסן. פונקטליך אז ס'איז אמת, ווייל יענע האבן אונטערגעשריבן. ווען נישט קען מען דאך סוען יעצט א טעלעוויזשען פאר הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, די וועלט קערט זיך דאך איבער. און אויב האבן זיי געוואלט זאגן, ניין מ'האט אים אונטערגעשטעלט עפעס צוויי מלמדים, לאמיך דיר עפעס זאגן, אויב ס'איז אמת מ'האט עס אים אונטערגעשטעלט און ער האט זיך אזוי פארלוירן, און ער האט געטאטשט דאס קינד אזוי ביטערליך, ער באלאנגט אין א משוגעים הויז דעמאלטס. איך האלט ער באלאנגט אינגאנצן נישט אין קיין דזשעיל, אין א משוגעים הויז פאר לייף. מ'האט עס אים אונטערגעשטעלט. הע. ער איז געווען פרעימד. אלטע אזיאטישע מארמאראשע דזשאוקס. ס'ווערט די די מעשה ווערט ארגער ביי די מינוט, און איך בעט גאנץ קרית יואל, כ'האב אהרן'ען אין דר'ערד, ער איז א שייגעץ און א רשע אינאיינעם מיט הירש, און מאכטס א פראטעסט ביז מ'וועט ארויסווארפן יעדן שייגעץ. און טאמער ס'קומט אויס אז אהרן'ען דארף מען אויך ארויסווארפן, ווייל ער האט אויך געפעצלט ווען ער איז געווען יונגער, ווארפטס אים אויך ארויס. אונז וויל מיר א קלין קאמיוניטי, נישט קיין רעבעס און נישט קיין רבנים, אונז וויל מיר א קלין קאמיוניטי, און ווער ס'איז נישט קלין זאל זיך ארויסגיין פון דארט, ס'איז אזא שאנדע און א חילול השם אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, די גאנצע וועלט פארט אויף רעדער, די קארעספאנדענט, זיי ווילן מיך אויכעט אינטערוויאן, זאג איך אים איך בין נישט אינוואלווד אן א פערסענעל לעוועל. מ'האט מיר נישט געברענגט די ווידעא, איך בין נישט אינוואלווד דערין, איך זעה נאך ס'זאל גיין ווייטער, דעטס אלל, ס'זאל גיין צום די עי'ס אפיס, און פונעם די עי, זיי זאגן מ'איז געווען, ס'איז שקר, מ'איז נישט געווען, מ'גייט עס יעצט מברר זיין, און טאמער איז מען געווען און מ'האט נישט געטון קיין עקשאן, גיימער אונז נעמען עקשאן, נישט אונז, מיסטער באר, ס'גוט. ס'וועט זיין פרייליך. יעצט איך וויל בעטן נאך א זאך, איך קען נישט זיין משפחה, איך קען נישט דעם גראבן חזר ז'ריליג'ס משפחה, איך קען אבער בעטן זיינע קינדער, זיינע שנירן, און זיינע טעכטער, און זיינע אייניקלעך, און זיינע איידעמער, פרעגטס ענקערע קינדער צו דער חזר משה הערש האט ענק נישט אמאל געטאטשט, יו מייט בי אין פאר א סורפרייז, אן אטאם באמבע. ווייל ווער ס'טאטשט קינדער אין חדר טאטשט די אייגענע קינדער מיט די אייניקלעך מיט די שנירן אויכעט, קען זיין ער האט געטאטשט די שנירן, ס'איז אנבעליוועבל ווי מ'האלט שוין, מ'קען דאך שוין טאקע קיינעם נישט טראסטן. און נאך א זאך בעט איך קרית יואל, ער איז מנהל פערציג יאר, ווער ווייסט וויפיל טויזענטער וויקטימס ס'איז דא, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה, אין פראנט פון פאפא, ס'איז געווען יעצט ווען מ'האט געזאגט יזכור, ס'איז געווען אין פראנט פון פאפא, ס'האט מיר דערציילט דער אינגערמאן, ער איז נישט קיין פאפענער, איז דורכגעגאנגען א חציפה, ווען מען האט געווארט דארט אינדרויסן, ווייסט איך ביי יזכור, איז דורכגעגאנגען א חציפה, זאגט איינער פארן צווייטן זעסט די זונה, איך בין שוין געלעגן מיט איר, זאגט יענער ביסט א משוגענער, זאגט א צווייטער איך אויכעט שוין, זי איז א באקאנטע, און זי האט זיך געדרייט פאר יזכור צו כאפן נייע קאנעקשאנס, אזוי זעהן מיר היינט אויס. ווען דו ביסט ארום געגאנגען איבעראל ביי יזכור האסטו געקענט זעהן אין יעדן שול איז דא צען אדער פופצען פראצענט אפגעשוירענע בערד מיט גרויסע טשופס מיט אזאלכע ספארטי קלאוס, יום טוב זענען זיי געקומען מיט שיינע שווארצע הויזן מיט צוויי ווייסע סטרייפס דאס איז וואס פוטבאל צו בעיסבאל צו בעסקעטבאל הויזן און מען שעמט זיך שוין נישט. רבותי, וואסער א חינוך האבן מיר אונז? ס'איז דאך שוין געווען בעסער ווען ס'איז גאנץ נישט געווען קיין בית חינוך, אזא חינוך אויפצוציען? טאטשען קינדער? איך בעט יעדן איד אין קרית יואל, ווען דו שפארסט צו די טיר ביינאכט, און דיינע קינדער זענען אינדערהיים, און דיין ווייב איז אויך דארט, פרעג, זאג, האט דיך אמאל דער משה הערש דער מנהל געטאטשט? האט ער דיך אמאל געטאטשט אינאפראפריעט ווי מען טאר נישט? און זאג צו אים זאלסט וויסן ער איז א חזיר מען זאל דארף זייער וואטשן פאר אים אונז האפן אים אדער נאך ארויסצופירן פון די תלמוד תורה אדער צו פירן אין דזשעיל אבער ביז ווען מיר עס טוהן דארף מען דאס טוהן די מעטאדע האב איך שוין אויסגעלערנט זייער אסאך מענטשן אויפן האטליין און זיי זאגן ס'ארבעט ריזיג די קינדער ווייסן פונקטליך און זיי דערציילן יא דער האט געטאטשט יענער האט געטאטשט. רבותי לאטס נישט דורך דעם געלעגנהייט ווייל עטס לאטס דאס דורך נאכדעם וועט עטס וויינען יארן יארן פארוואס האט עטס אזא מין געלעגנהייט אדורך געלאזט.
און נאכדעם איך וויל פרעגן נאך א זאך די רבי האט אונז געלערנט אז מען דארף אבאכט געבן אז א גוי אין פאריז און א גוי אין האנג קאנג זאל וויסן אז די מדינה פאלגט נישט וואס דער אייבערשטער זאגט, און וויפיל שענער וואלט געווען ווען קרית יואל קומט ארויס צו זאגן אנטשולדיגט, ס'איז געשען א ביטערע פראבלעם, און אונז גיימיר עס שוין פאררעכטן, ער פליעט ארויס פון דא, און אונז וויל מיר האבן א קלין האוז. מ'איז מחויב מסביר צו זיין אז מדינת ישראל איז אסור מן התורה און משכב זכור איז נישט אסור, פאר א גוי מדינת ישראל נישט קיין איסור. נאר פאר א איד, השבעתי אתכם איז פאר אידן און נישט פאר גוים, אבער עריות איז פאר א גוי, אין איינעם געזאגט פונקט ווי פאר א איד, די זיבן מצוות בני נח זענען די ערשטע דריי זאכן, די ערשטע איז עבודה זרה, נאר א גוי נישט מצווה אויף יחוד השם אזוי ווי געפין מיר ביי נעמן ער זאגט יסלח נא אדוני. אויף שיתוף איז ער נישט מצווה, אונז ביי אונז איז מען. אידן איז ער מצווה אויף יחוד השם שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. שפיכות דמים איז ער מחויב פונקט ווי ביי א איד, פונקט ווי א איד. און נאך דעם גילוי עריות איז ער נאך מחויב פונקט ווי א איד, סאו לאמיר גיין צו שטאט. איך בין מחויב דעם גוי צו זאגן אז דער ציוניסט האלט נישט איין די השבעתי אתכם פון שלמה המלך, כ'פארשטיי עס זייער קלאר, און וואס איז מיט דעם אז מ'האלט נישט איין דא אז מ'האלט א מלמד און א מנהל א נואף, דאס איז אלעס עקסעפטעד? דאס דארף מען נישט זאגן פארן גוי? מיט וויפיל בעסער וואלט עטס ווען געפארן ווען עטס כאפטס אים אן, עטס שלאגטס אים כפרות מיטן, און מ'באדעקט נישט, מ'באהאלט נישט זיין שאנדע. נא. אז מען האט נישט קיין שכל האט מען נישט קיין שכל צו. יעצט מילא די הנהלה האט נישט קיין שכל ווייל זיי באקריגן דא גרויס געלט, אבער ווי זענען די בעלי בתים ווי זענען די טאטעס פון די קינדער ווי זענען די מאמעס כ'וואלט געוואלט זעהן טויזענט מאמעס זאלן ארויס גיין א פראטעסט אין פראנט פון די תלמוד תורה ס'איז ענקערע קינדער יעדער הערט מיך אויס און זיי הייבן אן צו לערנען די קינדער און ס'איז דא די אווערנעס באט דעטס נאט ענאף ווען ס'געשעהט אזא חזר'ישע זאך און באקומט פון די גאנצע וועלט א גאנצע נאכט טעלעפאנס, פעקסעס, טעקסעס, וואס דו ווילסט באקומען. יעדער זאגט אזאנס, אזאנס האבן זיי נאך נישט געזען. קודם גראדע איז אינטערעסאנט ווייל אין אמת'ן האט עס קיינער נישט געטארט זען ווייל דאס איז דאך נאר אויף די טמא'נע כלי, משומר לאזט עס נישט דורך, ס'איז אנבעליוועבל, מ'לעבט אין אזא פעיק סאסייעטי, מ'איז מוותר און מפקיר די קינדער, פאריגע וואך, ס'הייסט די וואך, ס'איז א ס'איז א קאנטיניועישאן פון אסאך וואכן, ס'גייט פרשת אחרי. שטייט מזרעך לא תתן למולך, וואס הייסט למולך? דאס איז וואס עטץ טוטס, עטץ ברענגטס אראפ קינדער אויף די וועלט, און ס'שטייען די צוויי רבנים, דעמאלטס איז געווען גלחים יעצט שטייען צוויי רבנים, זיי כאפן ענקערע קינדער, מאכן מיט זיי כל דבר אסור, און עטץ זעטס ווי זיי ווערן פארברענט. און עטץ לאזט עס צו, און אונז קוקט מיר אן יענע גוים אז זיי זענען געווען משוגע, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן גענומען וואוילע קינדער, און וואס האבן זיי געטון מיט זיי? זיי האבן זיי אריינגעטראגן צום מולך אריין מען זאל זיי פארברענען? אונז טוהן מיר בעיסיקלי די זעלבע, נישט מיט אסאך בעסער. ס'איז געווען אין די צייט פון רבי יונתן אייבשיץ, געווען א גרויסער רשע, א גלח, אן אנטיסעמיט, און ער האט זיך אלץ אויסגעטענה'ט מיט רבי ר' יונתן. און דער קעניג האט דאס אלץ אויסגעהערט און האט אלץ געזאגט, נא, רבי יונתן איז גערעכט. רבי יונתן געווינט די פריימעריס און ער געווינט די וואוטס. בקיצור, ויהי היום, זאגט אמאל דער גלח, הער אויס, רבי יונתן איז זייער א קלוגער מענטש. ברענג מיר א פשוט'ן איד עסטו זעהן ווי כ'על אים אפפרעגן זיין גאנצן רעלידזשען. האט דער קעניג געזאגט, איך מסכים. מ'האט געטראפן עפעס א פערד דרייט טרייבער, א בעל עגלה, און מ'האט עהם געברענגט אין קעניגליכן. הויף און מ'האט ארויסגעשטעלט א גרויסע סטעדיום און דער גלח זאגט אים ליסן מ'גייט מאכן א וויכוח זאגט ער אלרייט די גמרא ברענגט ביי די אלכסנדריא של מצרים האבן זיי געזאגט גביהה בן פסיסא העט זיין דער וואס העט מחליט זיין האט ער געזאגט אזוי עלעך געווינען העט מען זאגן דער קלענסטער פון זיי האט געווינען און עלעך פארלירן העט מען זאגן דער קלענסטער האט פארלוירן עניוועי ער גייט זיך יעצט אויסטענה'ן שטעל דיר פאר שוין זאגט אים דער גלח הער איך וויל דיר עפעס זאגן כ'זעה דו ארבעטסט שווער, ביסט א בעל עגלה, ס'איז נישט גרינג, איך פארשטיי, און ס'איז מורא'דיג אנגעצויגן, אמאל האסטו יא פרנסה אמאל נישט, כ'וויל דיר מסביר זיין, אויב דו גייסט דיך שמד'ן, גיי איך דיר געבן מיין קעניגליכן הויז, אן אפיס, באקומען קעניגליכישע קליידער, און ס'עט זיין א מחיה, וואס דארפסטו דיך פלאגן ווי א הונט? קום וועסט אויפגעלעבט ווערן. איך גיב דיר אויך צו צוויי נייע יונגע פערד, און א וואגן, א פיאקער, א טשעריעט. ס'עט זיין א מחיה, דארפסט זיך פלאגן ווי א הונט, נאר דו מוזט דיך שמד'ן. און מ'וועט דיר געבן צו טרינקען די מים המאררים, ווי זיי רופן דאס, אביסל וואסער געבן זיי צו טרינקען, און זיי זאגן זייערע אלע שמוציגע און מיעסע ווערטער און מינות און כפירה, און מיט דעם עסטו זיין געשמד'ט. שוין, פרעגט ער אים, און זאג מיר, און וואס דארף איך דיר געבן פאר דעם? געסט דאך מיר אזא גוטן אפער, האו מאטש איז איט קאסט? ס'קען דאך נישט עפארדן? זאגט ער, עס דארף דיך נישט קאסטן גארנישט. שוין, זאגט ער, איך וויל נישט, כ'בין נישט מסכים. פרעגט ער, פארוואס ביסטו נישט מסכים? זאגט ער, ווייל מיין טאטע האט מיך אויסגעלערנט, איך בין געווען א בעל, ער איז געווען א בעל עגלה, און ער איז געווארן עלטער, האט ער מיך אויסגעלערנט ווי אזוי די ביזנעס גייט. זאגט ער, אז איינער טא דיר ברענגען א פערד,

פרעג איך מיין טאטן, טאטע פארוואס נישט? זאגט ער, ווייל ס'קען זיין ס'איז א גע'גנב'עטער פערד און דו וועסט זיך נאך טרעפן אין תפיסה, און ס'וועט זיך דיר נישט לוינען בכלל. אמאל נישט געווען שריפטן אזוי ווי היינט, צו מאנס איז דאן ריעל עסטעיט, ס'האט געהאט א דיד, ס'האט געגעבן א פערד, מ'האט גע'גנב'עט. זאגט ער, וועסט נאך האבן יענעם חתונה מיט דעם פערד? זאגט ער יעצט פארן גלח, איך פארשטיי נישט, דו געסט מיר אזאלעכע גוטע באדינגונגען מיט אלעם, און איך דארף גארנישט טון? נאנאנאנאנא, דאס איז א א בלאף, דער גאנצער רעלידזשען איז א בלאף, ס'איז גע'גנב'עט. ס'איז ליגנט, און ער האט אים געווינען, און ס'איז געווען עפעס א געוואלדיגער קידוש השם. אונז האמיר געבויעט א רעלידזשען וואס זאל מוחה זיין אויף די ארץ ישראל'דיגע פריצות, און אויך אויפן עירוב, נאך אפאר קליינע נארישקייטן וואס אויף דעם האמיר זיך אנגעכאפט. זאלט איר וויסן איין זאך, אויב ס'קאסט גארנישט, איז עס ווערד גארנישט. ס'האט מיר דערציילט א רוסישער איד, זיין טאטע איז געווען א ליובאוויטשער, א געווייקטער ליובאוויטשער חסיד, ס'איז געווען א איד וואס ס'פלעגט ארומגיין טיילן טאביק. פרייטאג צו נאכטס און יעדער האט געשמעקט און מען איז געקומען אביסל צו אן עלעוועישן מען האט זיך אויפגעהויבן אביסל און מען האט געדאווענט, בקיצור איז געגאנגען דארטן עפעס א איד א ליבאוויטשער א בר דעת פרעגט ער זיין טאטן איך זעה אז דער איד טוט גארנישט געט אביסל טאביק סקאסט פעניס יעדער באקומט אזא התעוררות און דער איד וועט אוודאי האבן א גרויסן שטול אין גן עדן זאגט ער יא ער וועט האבן א געוואלדיגן שטול אין גן עדן וויפיל א טאביק שמעקער באקומט. דעטס אלל. דאס גרעסטע וואס א טאביק שמעקער באקומט, אבער ווי איינער וואס ער פארשטייט חסידות, צו איינער וואס ער לערנט תורה, צו איינער וואס ער דינט דעם אייבערשטן מיט מסירות נפש, דארטן וועט ער נישט אנקומען בכלל. אין שול ביסט מיט יעדן גלייך, זעלבע שול די זעלבע מנין, אבער דארטן איז יעדער פאר זיך, יעדער האט א עקסטערע חופה. ממילא וויל איך ענק זאגן, די גאנצע דרך וואס מען האט אונז געלערנט דא, איז שקר מיט בלאף. יעצט נישט חלילה דעם רבינ'ס דרך אז מען זאל מוחה זיין קעגן ציונות, חס ושלום, מען רעדט נישט דאס. מען רעדט די דרך וואס מען לויפט זוכן אויף יעדן עוולות, און זיי אליינס זענען די גרעסטע נואפים די גרעסטע זנאים, און מען האט יעצט די גאווערמענט האט שוין דערגאנגען אין ארץ ישראל מיט די סיקריקין, הא זיי זענען שוין פיניש מיט זיי, זיי האבן איינגעזעצט יעצט די נאכט זעקס חברה, מען האט זיי געזאגט זיי זענען אזוי ווי די אראבער. די אראבער ארבעטן נאר בייטאג נישט ביינאכט, זיי ארבעטן נאר ביינאכט און נישט בייטאג, זיי גייען ארום, זיי קערן איבער א געגענט, ווער ברויך זיי האבן, מען האט זיי איינגעזעצט, מען גייט זיי, מען האט זיך גענומען איבער זיי, כ'האב אייביג געזאגט פאר די מדינה, וויאזוי ווילט עטס איינעמען א מלחמה קעגן אראבער, ווען עטס קענטס נישט זעקס סיקריקין נעמען און מאכן ארדענונג מיט זיי, איינער פון די סיקריקין איז א זון פון דעם דוד דוד וואס האט מיך געסטראשעט ער גייט מיך שיסן. קענטס ענק נישט מיט דעי באפארען גייט עטס האלטן א פראנט מיט אראבער? יא מהאט זיך גענומען איבער זיי סעט זיי נישט גיין מער צי גוט אין די זעלבע דא אונזערע סיקריקן זענען ביזי מיט ביזי מיט וואס ביסטו ביזי מיט שטוסים אין מיט נארישקייטן דער טויג נישט יענער טויג נישט דער נעמט געלט פין די מדינה דער טויג נישט עטס טוטס די זעלבע זאך דאס אלעס וואס יעדער האט געטוהן טוט עטס אויך דעטס איט. דאונט סעל אס עני מאר די גארביטש. כ'זאג ענק נאכאמאל, ווען נישט באלל, מדינת ישראל באנק לאומי, וואלט קיין שטעטל נישט געווען. קיינמאל נישט. עטס האטס אויך געטון די זעלבע שייגעץ שטיק. בקיצור, די קלויזנבורגער רב האט גענומען געלט פון די מדינה מיט אסאך יארן צוריק האט זיך געבויעט די שענסטע פראפערטי אין נתניה, ס'ווערט מסתם היינט א האלבן ביליאן דאלער, האט ער געטון א חכמה, קודם נעם איך, איך בין נישט קיינעמס פערד, עטס מיך ארויסגעווארפן פון וויליאמסבורג, איך האב ווי צו גיין. און דאס איז דאס בהמה'ישקייט וואס האט זיך געטון, ס'האט זיך נאכגעלאפן יעדן די עבירות, דערווייל עטס האט דאס זעלבע געטון, און ס'איז געווען א רעיס ווער ס'וועט זיך בויען שטערקער מיט שנעלער, דעטס אלל. סאו האט עטס דא א סאטמארע מנהל, איינער שרייבט מיר אריין דאס הייסט בא הרוג ברגליו, מוז זיין גוט משוגע, ער ווייסט מ'רודפ'ט היינט. ער ווייסט ס'איז דא קעמערעס און ווידיאוס, און ער ווייסט מ'קען שוין נישט באהאלטן מער ווי אמאל, יעדער ווייסט וואטס גאואינג אן, קען שוין נישט אזוי באהאלטן, מ'שווערצט נאך דורך א קעיס דא א קעיס דארט, מאליק האט געארבעט א גאנץ לעבן צו האבן ריעל עסטעיט, ער איז אן ארעמאן, צו דער זון איז געגאנגען זיצן צוויי חדשים צו צוויי יאר דעטס אירעלעווענט, מ'לאזט היינט קיינעם נישט דורך. און מען האפט נאך אז זיין קעיס קומט ארויף ווייל די אלע טאמפסאן'ס קעיסעס האף מען איצט גייען ארויסקומען ווייל מען שלאגט זיך יעצט אז ער איז גארנישט קיין קלענערע פארברעכער ווי דיבלאזיאו און ווי קאומאו און אינטערסאנט ווער ס'איז דא פארמישט איז דא די א איד מיט עלף מיליאן דאלער מיט שוחד און מען האט איבערגעדרייט א גאנצע זאך פון א נאן פראפיט צו א פראפיט און מען האט זיך געבעטן דער נענטסטער פון דעבלאזיאו האט געבעטן לאז אפ מען מוז צוריקגיין דער דיעל האט ער געזאגט נאו וועי דו האסט געוויסט אז דו נעמסט עלף מיליאן דאלער פאר א גוד קאוז ווייל דו טוסט א פארברעך סאו יעצט גייט עס אנהייבן ארויסצוקומען איך זאג ענק אידן טייערע ווען היטלער האט געהארגעט אלע אידן ער האט צוגענומען זייער פארמעגן איז יעדער געווען געגאפט ט רבונו של עולם וואס לאזטו דאס צו? מסתם מ'האט דעמאלטס נישט געהאט קיין האטליינס און מען האט דעמאלטס נישט געהאט קיין די טמא'נע כלי מיט יוטוב'ס, מן הסתם האבן זיי עס ערליך פארדינט, מן הסתם, נישט יעדער נאר ווען ס'גייט ארויס דער קצף גייט עס אויף יעדן, זיי האבן זיך אויפגעפירט אין דייטשלאנד די זעלבע חיות רעות אזוי ווי זיי פירן זיך יעצט אויף אין אמעריקע, האט דעמאלטס נישט געווען די טמא'נע כלי אז ס'זאל עס דערציילן. מען קומט פארציילן אז ס'איז געווען א איד א ראש הקהל ער האט געהייסן ר' משה אריה און ער האט געהייסן פריינד און ער האט געהייסן אזוי און זיי האבן געהאט מיט די באהערדע מיט די באשמערדע יא ער האט געראטעוועט אידן זיכער שור ער האט געראטעוועט אפאר פארברעכער אפאר רוצחים דעטס אלל די אלע האבן די זעלבע געטוהן און אין די זעלבע צייט האבן זיי אונטערדריקט טויזענטער אידן אין די שטאט, מען האט באגנב'עט דעם עולם, מען האט ארויפגעלייגט שטייערן די רייכע זאלן נישט מוזן צאלן, איך זעה דאך וויאזוי ס'זעהט היינט אויס, איז עס דאך א קל וחומר וויאזוי ס'האט דעמאלטס אויסגעזעהן, דר'ערד ליגער'ס געווען, און יעדע גוטע זאך האט מען געשטערט, און יעדער איד וואס האט געוואלט וואקסן האט מען אים נישט געלאזט, און איך געדענק נאך די צייטן ווען ס'איז געווען דא מים חיים האט זיך געעפנט און דער האט זיך געעפנט, מען האט יעדן באגראבן ביים סאטמארער רב אין שטוב, די רעבעצן איז געווען דער פארמיטלער, ווי איז דער רבי אריינגעקומען אין דעם טינופת? אה, ער'ז געווען אלטער האט שוין נישט געוואוסט? אה, דעם תירוץ איז זייער גוט. נאר ווען אונז האמיר געזאגט דעם תירוץ אז די צדיקים אין ארץ ישראל כאפן נישט וועגן די מדינה זענען נישט אויסגערעכנט אז דאס געלט מיינט זייער שעדליך, האט מען אויך געזאגט ער איז אויסגעוועבט יענער איז געווען אויסגעוועפט. די אלע תירוצים זענען פוילע תירוצים. איך בין זיכער דער אייבישטער האט נישט קיין הנאה געהאט וויאזוי ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיך משתלט געווען אויפן ציבור פאר גארנישט. די וואלן אין אלע קהילות, אין רוב קהילות, זענען געווען פאלשע וואלן. ס'געווען פאלשע וואלן! כ'וויל נישט זאגן קיין נעמען, איך וויל שוין נישט פארשעמען שוכני עפר, אבער ס'געווען פאלשע וואלן! ס'געווען רבנים וואס האבן געפירט געווען אלס רבנים פון גרויסע שטעט, זענען קיינמאל נישט געוועלט געווארן, סא די שייגעץ שטיק איז דעמאלטס געווען, האט אונז דער אייבישטער געגעבן א שטויס ארויסצוגענעמען אונזער גאנצע עשירות פון יוראפ, און דא אין אמעריקע גייט עס זיין די זעלבע, מארק מיי ווארד! וויאזוי זאגט דארטן דער אמורא ייתי ולא אחמיניה אז משיח זאל קומען איך וויל עס נישט זעהן ווייל איך קען נישט צוקוקן דעם גרויסן צער וואס עט זיין איך האף כ'על שוין נישט דא זיין דעמאלטס אבער עטס עטס אזוי פליען פון אמעריקע אזוי ווי פון דייטשלאנד דער אמעריקאנער גוי איז פונקט אזוי אויפגערעגט ווי דער דייטשער גוי און ער נישט קיין גרעסערער און נישט קיין קלענערע אנטיסעמיט ווי דער דייטשער גוי זיי קומען פון דייטשלאנד גאנץ ניו יארק סטעיט איז פול פון דזשערמעני אקעי שפילטס ענק ארום עניוועי דער מנהל מוז גיין. טויזענט פרויען, איך וויל זען טויזענט פרויען פראטעסטירן אין פראנט פון די תלמוד תורה, מען קען נישט ארויסווארפן טויזענט קינדער, צו אפאר טויזענט קינדער, ווייל טויזענט פרויען האבן אפאר טויזענט קינדער, ענד איף יו נאט גאנא דו איט. ס'איז געווען א מעשה, ר' מענדל'ע רימינובער האט געוואלט ברענגען משיח'ן, עטס ווייסט די באקאנטע מלחמה פון נאפאליאן, און דער תניא האט געווינען, האט ער געזאגט, עטס עטס נאך דורכגיין, גרינע ווערים מיט קופערנע פיסקעס ביז עטס עטס זען משיח'ן, רבותי, די וועי יו אר גאואינג. אונז זאגמיר אני מאמין, אבער דער אני מאמין מוז זיין עפעס אזא נס שלא כדרך הטבע אזוי ווי ביי יציאת מצרים, אן דעם וואס אונז זאמיר זיין ווערד, ווייל די וועי איט גאוס נאו איט דאזענט לוק גוד. עטס נעמטס זיך נישט אן פאר די אייגענע קינדער פאר קדושה וטהרה, די וואך איז דאך די סדרה, די וואך איז דאך ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אז אסאך מען זעט דער שטופט זיך אריין אינעם קינד און רייבט זיך אויס אויפן קינד. זיי זאגן זיי זעען נישט דא גארנישט, מען זעט נישט, מען זעט נישט, די רבינו תם'ס גאטשעס דארף מען איבערקוקן. שוין. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איך זאג אייביג אז ווען אונז זאל מיר זיין אזוי קלוג ווי די פעדאפילן וואלט מען געקענט האבן אסאך מער סוקסעס, אונז זעמער אזאלעכע בהמות, אזאלעכע פערד, לגבי די חכמה פון די שקצים וויאזוי זיי כאפן קינדער מיט מיידלעך, און יעדע וואך איז דא א נייע מעטאד.

פּראָמיל, אַ טױזנטסטל פֿון װי קלוג יענע חבֿרה זענען. עניװעי, געגאַנגען אין בני-ברק איז געגאַנגען אַ סיקריקין חבֿר. די חבֿרה האָבן דאָך נישט װאָס צו טאָן פֿאַר לײדיק גײן, גײען זײ אין דער גאַס, און שױן. איז געװען אײנער, ס'איז געװען נײַנע בײַ נאַכט, כאַפּט ער אָן אַ מײדל און ער זאָגט, דו האָסט געגנבֿעט אין דעם מכּולת, מכּולת הײסט אַ גראָסערי, האָסטו געגנבֿעט, איך װײס, אַ פּאָר גוטע זאַכן, אַ צוקערל, אַ קענדי, װאָט מעיקס נאָו דיפֿערענס? סאָ ער װערט שױן די פּאָליס, אַזױ װי בײַ אונדז. די שומרים, און ברוך השם אונז האקט מיר זיי אונטער, אונז האמיר קיינמאל דאס נישט געוואלט, אונז ברויך מיר זיי נישט, עניוועי, איז ער געגאנגען, און ער האט גענומען די מיידל, און האט איר אנגעהויבן צו באטאפן, דו ביסט געגאנגען מיט א טשאקלעט, א קענדי, און האט איר אנגעהויבן צו באטאפן, אזוי ווי ישראל האגער עמיצער, געטאטשט בהוד יפיו, באמת איז וואס איז ער נעבעך שולדיג אז ער איז נישט געבוירן ביים מאטעלען אין בעט, אזוי אז ער קען נישט זיין קיין מוהל, און ממילא קען ער נישט טאטשן מיידלעך בהוד יפיו, עניוועי, איז. ער האט איר אנגעהויבן צו באטאפן צו פאטשקען און זי האט זיך געפילט זייער נישט באקוועם ווייל ער האט איר אנגעהויבן צו טאטשען דארטן ווי מען טאר נישט אונטן און זי איך מיין וואס דארט האט זי אריינגעלייגט א טשאקלעד באר עניוועי נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט געשריגן אויף איר און ער האט ארויסגענומען זיין סעלפאון און ער האט גענומען קאלן זיך נאך א חבר אז דאס הייסט מען האט געטראפן די גנב'טע און זי האט געזעהן אז דא איז צרות האט זי אנגעהויבן צו שרייען זי האט אנגעהויבן צו שרייען איז ער אנטלאפן וועגן דעם וויל איך ענק נאכאמאל זאגן קינדערלעך איר זאלט'ס וויסן יו ניד טו פלעי סעלף דעפענס, ווען נישט וועט מען ענק אינטערברענגען, סקומט אזא מענטש ער וויל דיך באטאפן, קודם שטויס אים אריין אין די בייצעם, אין די באלס, אין די טעסטיקלס, דו האסט א שפיציגן שיך, שטויס אים אריין דארטן ווי ער גייט קטנ'ען, דו טוסט אים דאס, קודם קערט ער זיך איבער, נאכדעם וועט מען זיך זארגן צו דו האסט גע'גנב'עט טשאקלעט צו נישט. סעלף דעפענס, און איך האלט אז אלע מיידלעך דארפן זיך לערנען קאראטי און דזשודו. איינער האט מיר אפילו געזאגט אז ס'איז געווען אין איינע פון די מאגאזינען, כ'געדענק נישט אין וועלכן, משפחה דאכט זיך מיר, אז מ'האט אנגעהויבן צו לערנען די מיידלעך סעלף דעפענס. קומט אן אזא חזר א מניוול, הער וואס דא גייט פאר. און נאכדעם זאלסט דיך אויסלערנען אז דו האסט נישט קיין גאטס דאס צו טון, קודם שריי. אז דו שרייסט לויפט יענער אוועק, ווייל ער ווייסט דאך אז דו האסט נישט גע'גנב'עט, דאס איז דאך נאר א דזשאוק דאס. ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז יעצט געווען אין בני ברק און די פאליס זוכט יענעם, סאו ביג דיעל, די מיידל איז שוין קריפלט פאר לייף, קיין שום נארמאלער בחור וואלט נישט געוואלט חתונה האבן צו אזא מיידל, זי וועט האבן אירע מענטל פראבלעמס פאר די רעסט אוו הער לייף, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט מ'האט איינגעזעצט איינער פון די הויפט פון די סיקריקין, מ'האט איינגעזעצט א פאהר, איינער יואליש קרויס, יואליש קרויס א באקאנטער סיקריק, זיי האבן געהאט אן אייגענע שחיטה מאה שערים, די עקסטערע שחיטה, און די מס הכנסה בעט עפעס א וואן פוינט פאר מיליאן שקל, מען האט אים געגעבן פופציג טויזנט שקל קנס, מען האט אים איינגעזעצט אויף א האלב יאר, ס'וועט זיך ענדיגן, די גאנצע באלאוניס גייען זיך ענדיגן, ס'וועט נאר דויערן נאך אביסל צייט, באט מען האט שוין, יעצט ווייסט מען שוין וואס די מכה איז, יעצט דארף מען עס טרייען צו היילן. אז מען רעדט שוין פון די שחיטה האב איך נאר געוואלט זאגן א קליין ווארט, אהרן האט א פראבלעם מיט דריי טאג חמץ מיט מעשה'ס, דעס אז נאר נח וויינשטאק קען אפשטעלן דעם טשעין פון די טרייפענע טשיקענס, דעס איז אסאך ארגער ווי די דרײַ טאג חמץ אין בויך, ס'זעט אויס די טשעין טאר אויך טאר מען אויך נישט אפשטעלן נאר נאך דרײַ טאג, אה לצים, סיקריקין, שקצים. עניוועי, איך טרעף דא איינעם יעצט אין די גאס באפאלט ער מיך אז וואס הייסט? אז מען זעהט נישט אז אויפן ווידיאו ווי ער האט אים ארויסגענומען די ערווה צו ער האט זיך ארויסגענומען, מען זעהט נאר ווי ער האגט אים ער נעמט אים ארום און אהער מיט אהין און ער קישט אים, וויל איך אים לאמעך דיר זאגן, פארן קינד איז דאס נישט קיין קישעכטס, דאס הייסט נעתרות נשיקות שונא, דאס קינד ווערט געדעמעדזשט, אבער איך וויל דיר זאגן סתם א אינטערעסאנטע זאך, איך האלט מען דארף טאקע איינפירן אז ווען א טאטע גייט רעדן צו א מנהל זאל ער טאקע אזוי רעדן, ער זאל נעמען די מנהל זאל אים אריינשטעלן צווישן די פיס, ער זאל אים אנהייבן צו שאקלען פֿופֿצן מינוט און פרעגן אה ביי די וועי וואס מאכט מיין זון וויאזוי לערנט ער? אויב דו האלטסט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם נו לאמיר אונז אנהייבן אזוי צו רעדן מיט יעדן מנהל, איך זאג ענק נאכאמאל זאלטס אנזאגן די קינדער קיינמאל נישט צו גיין אריין אין די מנהל'ס אפיס, די קינדער ווילן זיין גרויס זיי דרייען זיך ביים מנהל, דער מנהל איז א נואף, דעטס איט. עניוועי איך האלט יעצט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס, פרויען וויינען זיי זאגן באמת מ'האמיר נישט געוויסט דער מצב איז אזוי געפערליך, א פרוי קאלט מיך אן, זי זאגט מיר, איר ווייסט, מיין מאן האט מיר געזאגט, יעדן ערב שבת ביים לעכט צינדן זאל איך אינזין האבן נחום בן מירל, ער ווייסט שוין מיין מאמע'ס נאמען אויכעט, אפשר ווייסט ער נאכנישט מיין טאטענ'ס נאמען בן משה צבי, זאגט ער, ער זאל אייננעמען א מיתה משונה, און ער זאל זיין א כפרה פאר גאנץ כלל ישראל. אזוי זאגט זי מיר, און זי איז א תמימות'דיגע פרוי, זי טוט עושה רצון בעלה. און זי האט אים געפאלגט אלע יארן. זי זאגט, כ'האב געזען דעם קליפ, איך בין אזוי דערשראקן און אנטוישט געווארן פון וואס דא גייט פאר, אז איך מוז אייך זאגן, איך מוז אייך איבערבעטן. נאכדעם זאגט זי, איר מאן פלעגט אויך זאגן, ווייל ער רעדט אויפ'ן רעבן, ער רעדט אויף גאט אליינס, אויף אהרן דעם גאט, זאגט זי, אז ער קען דאס צולאזן און ער האט דאס געוואוסט, דעמאלטס איז ער גארנישט ווערד, גארנישט! און דאס וועט עטס ענק אויסלערנען, ס'האט נאר גענומען צייט. און די פרוי בעט מיך איבער, זאג איך, איר האט געטון א מצוה. עס איז א מעשה מיט א פרוי וואס האט חתונה געהאט פון בבל אויף ארץ ישראל, און אין בבל האט געהייסן מעלאנע וואס אין ארץ ישראל האט געהייסן בובא, יהודה בן בובא האט גענומען צוויי מעלאנעס און זי ווארפט עס אריין פאר יהודה בן בובא אין קאפ אריין, פרעגט זי יהודה בן בובא וואס איז דאס? זאגט זי איך ווייס נישט, אין חוץ לארץ הייסט בובא מעלאנע, מיין מאן האט געזאגט, איך זאג, און זי האט געמיינט אז יהודה בן בובא זי דארף עס אים ווארפן אין קאפ. האט ער איר געזאגט, וויבאלד דו האסט געטון רצון בעלך, זאלסטו געבענטשט ווערן אז דו זאלסט האבן צוויי קינדער ווייל צוויי מעלאונעס האט זי געווארפן, צוויי קינדער אזוי גרויס ווי איך, זאג איך פאר די פרוי דו האסט געטון וואס דיין מאן האט געהייסן, נאר נעקסט טיים זאלסטו נישט זיין קיין בהמה. זאלסט אייביג אויסהערן ביידע זייטן, בפרט נאך ווען ס'קומט צו חסידות, די ענין פון עבודה זרה וואס איז היינט שוין נישט דא איז אריין אין די רעבעס, מען גלייבט אין זיי, מען לויפט זיי נאך, איין געט אפישעלי בהמה פלייש טרייפות, עופות טרייפות, אלעס, נישטא קיין שום פראבלעם, מענדעלע איז א וועלטס חזיר, ער איז געווארן דער רבי, ער זיצט אויפן סאטמאר רב'ס שטול, דאס דארפט עטץ זייער וואטשן, דאס איז די קליפה פון עבודה זרה אין אונזער צייט, און דאס ברענגט אראפ כלל ישראל חלילה. עניוועי, פאר די אלע פרויען וואס האבן אינזין נחום ראזענבערג אלע קללות, וויל איך ענק זאגן, קודם וואטשטס די ווידיאו, און נאכדעם וויל איך ענק זאגן העפי לענדינג.

תוס' חדא מתרץ בירך חבר, מ'עט פארענטפערן איין קשיא מיט די דיכט פון די צווייטע. די גאנצע וועלט איז אויפגעברויזט אויף דעם רב שטיינעמאן פארוואס ער שיקט דעם בחורים אין צבא, ס'איז נישט דא קיין אנדערע סעלושען זאגט ער, דער אמת איז עט דיס פוינט איז טאקע נישט דא אבער מען דארף זיך צוזאמזעצן און מאכן א סעלושען ווייל צבא איז זיכער נישט קיין סעלושען. איז דא יעצט א קאפל. ס'איז דא א מענטש אין בני ברק, א וואוילער מענטש געווען מיט זעקס קינדער, איז געגאנגען אין מיליטער און איז אזוי קאליע געווארן אז ער האט געזאגט זיין ווייב איך ברויך נישט מער קיין אידישקייט און האט אויסגעשמד'ט אלע קינדער זענען אוועק געפארן אין א פרייע שטאט און ווילן נישט וויסן פון אידישקייט. יעצט קען זיין ס'האט צו טון ווייל זיי זעען ווי פאלש די סיקריקן זענען אויכעט אבער עס קען זיין די מיליטער האט אים קאליע געמאכט. לאידך גיסא שרייט שטיינעמאן ער שיקט דאך נישט נאר אין מיליטער די בחורים וואס זיי רעיפן די מיידלעך, אזוי ווי כ'האב ענק פריער דערציילט א מעשה אינמיטן בני ברק שטעלט אפ איינער פון די סיקריקים א מיידל און ער נעמט זי באטאפן און באפאטשקען אז זי האט צוגע'גנב'עט עפעס פון א סטאר א צוקערל אדער א טשאקלעד, סא דאס איז חדא מתרץ בירך חברתה. דער וועג פון שיקן אין מיליטער טויג נישט, דער וועג פון לאזן אטאקירן די מיידלעך אין די גאס טויג אויך נישט, און טאמער איז דאס טאקע דער איינציגער סעלושען אז מען קען נישט ארויסלאזן א קינד אין בני ברק, מיינט נאכנישט אז וועגן דעם מעגסטו שיקן יענעם אין מיליטער. איך זאג די גאנצע צייט, שטיינמאן'ס וועג טויג נישט, נאר ס'איז ווי מען זאגט א דרך קצרה וארוכה, קודם מיינט ער אז ס'איז גוט, און וואס וועט זיין מיט מיט די נעקסטן דור, אז די רבנים האבן שוין היינט נישט קיין קאנטראל, וואס וועט זיין מיטן נעקסטן דור? סאו למעשה ס'טויג נישט, ס'איז אלעס טיף אין דר'ערד, מ'דארף צאמזעצן יעדן און מ'דארף מאכן א גאנצע אסיפה, און מ'דארף מאכן זיכער אז מ'טרעפט א סעלושען פאר די דראפאוטס, און אז זיי ווילן נישט לערנען גמרא תוס' זאל מען מאכן ישיבות ווי מ'לערנט אלע מינע פאכן, קאמפיוטערס מיט אלעם, מאכטס נישט א איסור אויף די קאמפיוטערס, אנדערש וועט נישט די וועלט קענען גיין ווייטער עניוועי. סאו מ'עט עס מוזן האבן, און זאלן זיך כאטש מאכן געלט דערויף. כ'האב יעצט גענדיגט ליינען זייער א שיינעם ביכל, ס'איז אויף ענגליש אבער ס'איז וועגן אידישקייט, וויאזוי ס'האט זיך געמאכט כסדר, וויאזוי מ'האט גערוקט די ישיבות פון פומבדיתא אויף דא אויף דארט, און מ'האט אלץ געטרייט די חז"ל האבן געוואטשט, קודם האבן זיי געזוכט צו זיין נאנט צו די מלוכישע שטעט, ווייל מ'האט דאך געמוזט אייביג אנקומען צו זיי, און נאכדעם האבן זיי געוואטשט אז מ'זאל נישט אזוי טון ווייל דעמאלטס וועט דאס נישט גוט זיין און דא איז אזוי וועט עס נישט ארבעטן. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט וואס דאס הייסט מנהיגי ישראל. ס'איז אנבעליוועבל. איך האב געליינט זייער אסאך וועגן ר' גמליאל וויאזוי ער האט געטון אלע זאכן, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס דאס הייסט מנהיגים. און דא יעדע רב עפענט זיך א שול און ער איז א רב א רעבע באגנב'עט דעם עולם און געט ארויס איסורים מיט חרמות און שוין און דאס איז אידישקייט כ'זאג ענק דעם אמת לויט דעם שפלות הדור ווייס איך נישט וויאזוי מ'עט זיך קענען אפילו האלטן די צוקונפטדיגע דורות דזשאסט דאזענט לוק רייט יעצט איז נאך דא אפאר ערליכע אידן און צדיקים און זיי האבן נישט קיין ווארט זיי האבן נישט קיין שכל וויאזוי וועט מען זיך קענען נאכדעם האלטן? שוין. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'האלטן אין איין אריינקומען טעלעפאן קאלס, ס'איז אנבעליוועבל. די טעלעוויזשן האט מיך געוואלט אינטערוויוען, אבער איך האב זיי אלע געזאגט, איך בין נישט דער מענטש צו אינטערוויוען, עטס דארפטס גיין צו קרית יואל, ווייל אויב ס'איז דא מענטשן וואס האבן עס אונטערגעליעקט די אינפארמעישן, זאלט איר וויסן איז דא מענטשן אין די בונקערס וואס זיי זיצן נעבעך איינגעלייגט און זיי ווילן ארויסקומען און זיי קענען נישט, סאו וואס האסטו דאס צו רעדן מיט מיר, איך בין ארויסגעקומען. איך בין אין אסטרעזעשן און איים פראוד אוו איט. אבער דו דארפסט גיין אויף קרית יואל אינטערוויא'ן ס'זאלן ארויסקומען אפאר מענטשן אזוי ווי דעמאלטס שייע ווייס'נס אייניקל איז ארויסגעקומען אז די טאטע האט אים אויך געגעבן טאטע ליבע ער האט מיט אים געוואוינט יעדן פרייטאג צונאכטס. איך בין נישט דער מענטש וועם דו דארפסט אינטערוויא'ן. איז האבן זיי געזאגט ביסט גערעכט זיי גייען יעצט פארן אויף קרית יואל דאס טרעפן ווייל דער עולם איז אנגעווייטיגט. כ'האב זיי געזאגט דו ווייסט וואס דאס ווייזט אונז ארויס אז מ'איז געגאנגען מ'האט ארויסגעגעבן א הידען ווידיאו. ס'ווייזט ארויס אז דער עולם איז אזוי פארווייטיגט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. סאו די גארבידזש מוז זיך אויפהערן, איי טאלד דעם. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. דער מנהל, דער דר'ערדליגער, ער האט גערעדט אז מ'טאר נישט האבן ווידיאוס, און מ'טאר נישט האבן די נישט כשר'ע פאונס, און ער האט גערעדט כסדר וועגן קדושה, וועגן טהרה, וועגן צניעות, וועגן אלע גוטע זאכן האט ער גערעדט. איך כאפ וואס דא גייט פאר, דאס איז די דזשאוק. די דזשאוק גייט אזוי, ס'דא יעצט איינער אין קאנעדיקעט וואס מ'האט אים אויפגעפיקט אין ניו העיווען, די ראביי הייסט ראביי דניאל גריער, GREER, און צוביסלעך האט ער פארלוירן אסאך פון די קאנגרעגענטס זיינע, ווייל ער פלעגט פאבליקלי. שרייען אז מען טאר נישט די געי רייטס, און מען טאר נישט פראסטיטושען, און מען טאר נישט האבן קאו-עד יוניווערסיטי דארמס, די אלע זאכן איז אסור ווי חזיר, און שטעל דיר פאר ווי ס'האלט יעצט, מען האט אים אויפגעפיקט אז ער ריפידעטלי רעיפט און מאלעסטעד סטודענטס אין די ישיבה אויף עלם ענד נארדערן סטריט אין ניו העיווען קאנעטיקוט, שוין יארן יארן יארן. עטס כאפטס נישט וואס די פראבלעם איז דא? ס'איז אנבעליוועבל, ביסט א חזיר, ביסט א סעקס פריק, האק נישט קיין טשייניק אז יענער טאר נישט, דו ווילסט דאך אז דו זאלסט מעגן, סאו לאז יענעם אויכעט. ער האט גערעיפט, ער האט סאדאמייזט, סעקשועלי עסאולטעט, אביוזד, מאלעסטעד, מיינער בויז, יארן יארן. ער גייט האבן זיין חיים טובים. נישט נאר חזקאל טייטלבוים טאטשט א שוועגער, יענער טאטשט קינדער. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, דאס מוז זיך אויפהערן. עטס האלטס אין איין נעמען מענטשן וואס האבן נישט קיין ערנסטקייט זענען אליינס חזירים זיי זאלן אונז לערנען אז מען טאר נישט האבן די טמא'נע כלים מיט דאס מיט יענץ יעצט לאמיר גיין צו שטאט דעי קינדער וואס זיי הערן עהם שוין אויס פערציג יאר יא זיי זעהן וואסערע פעיק פאוני פראוד ער איז וואס טראכטן זיי יעצט וואט אר יו גאנא טעל דיס טשילדרען וואס האט מען דיך געלערנט און ווער האט עס דיך געלערנט? דו פארשטייסט? און דאס איז דא די גרעסטע פראבלעם וואס איז דא, וויער ברעינוואשינג די טשילדרען מיט לגיונות און מיט אלעם, און נאכדעם זאגן זיי וועיט א מינוט איך לויף אוועק פון דעם רעלידשען, דאס איז קיין רעלידשען נישט, ס'קומען אן אפאר ליידיגייערס האבן זיך געפענט א גאנצען אפיס, מען גייט יעדען טרייבער נעמען צען דאלער א חודש מען גייט וואטשען זיין טעלעפאן, פארשטיי נישט וואס עפענסטו נישט אן אפיס זאלסט וואטשען יעדע פרוי צו זי מאכט בדיקות. פארוואס עפענסטו נישט אן אפיס צו מ'זאל נאכגיין יעדע פרוי צו זי גייט אין מקווה, אפשר גייט זי נאר אראונד די בלאק? פארוואס עפענסטו נישט אן אפיס אזוי ווי ס'דא אין מאנרא משמרת הצניעות, דער חזיר דער גראבער עקשטיין, עקלשטיין, דוד עקשטיין, מ'האט אריינגעבראכן אין פרויען'ס הייזער און מ'האט געזאגט מ'מוז באקוקן זייערע. פענטיס, זייערע גאטשעס, האט יעדער געפרעגט וואס פאר א משוגעת איז דאס, וואס גייסטו באקוקן, צו ס'איז דארטן דא כתמים אדער וואס, זאגט ער ניין אפשר האט זיך דארט באהאלטן א ווידיאו, אפשר האט זיך דארטן באהאלטן א א עיט טרעק, די אלע עלעקטראנישע זאכן, איך וויל ענק עפעס זאגן, יו נאו, עטס מאכטס אויסזעהן אידישע רעליגיאן ארגער ווי די אראבער מיט זייערע דזשיהאד. און נואפים זענט עטס גלייך ווי די אראבער. די אראבער ווילן אונז איינרעדן זענען פרום זיי הארגענען היינט א מיידל אז זי מזנה, דערווייל זאגט אונז די גמרא עשרה קבין זנות ירדו לעולם און תשעה נטלו ישמעאלים, סאו אונז ווייסן מיר פונקטליך ווי זיי האלטן, פארדרייען א קאפ פאר אן אנדערן, אפהאקן די קעפ פאר מענטשן, פאר פרויען וואס זענען מזנה, די ווארסט קריעטשערס דעט דער איז, סאו דער מנהל האט אונז אויך געלערנט זייער גוטע הדרכה, אבער באמת איך זעה אין דעם א געוואלטיגן מאוו. פארווארד, כ'האב עס געזאגט היינט פאר די טעלעוויזשענס אויכעט, דיס שאוס דעט ווי אר סלעיווס אין אידזשיפט, דעטס אלל ווי אר, אהרן טייטלבוים מיט די אלע שקצים, זאליקא טייטלבוים, איטס די סעים גארבידזש, ענד איטס גאנא העוו טו סטאפ, ברוך השם דאס איז אונז זייער גוט געגאנגען, ווייל בהארה האט די גאנצע מעסעדזש וואס דא גייט פאר, און איין טאג, פונקט אזוי ווי ער נעמט זיך ווער ס'האט איליגעל גאנס, און ווער ס'האט אונטערגעקויפט די פאליס, און ווער ס'האט געטוישט. געטוישט סטעטוס פון געוויסע ריעל עסטעיט וואס די סיטי האט געאונט, פונקט אזוי גייט מען זיך נעמען, אויך די רבנים, דאס האט פארשוויגן אלעס, כ'האב זיי געזאגט, יו נאו וואט דיס מינס? דיס מינס דעט העלף א יער הי וואס בעק אן היז דזשאב? איזנט דיס אנבעליוועבל? זאגן זיי, יעס יו רייט ראביי, עניוועי. כ'האב זיי געזאגט זאלן ארויספארן אויף מאנרא און אויסהערן דאס געוויין פון די מענטשן. איז איינער קאלט מיך אריין אז מ'דארף מאכן אזוי ווי איך האב אזא האטליין דארף מען מאכן אזא א גאנצן מ'זאל זיך צוזאמקומען איינמאל א וואך און מ'וועט רעדן וועגן סעקשועל אביוז זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט דאס קען מען דאך נישט מאכן ווען דו מאכסט אזא זאך ווערסטו געוואויר אז די הייליגסטע ווער דו האסט געמיינט זיי פליען אין הימל וועסטו געוואויר ווערן וואס זיי טוען זיי מאלעסטען זייערע ווייבער און זייערע קינדער און זייערע אייניקלעך און זיי מאלעסטען די תלמידים און זענען די גרעסטע חזירים אין די מקווה, יו וואודענט בעליוו, דו ווייסט היינט אז איך זעה אז א רעבע גייט מיט א הויז בחור, האב איך אויף אים רחמנות אויף דעם הויז בחור, מען זעהט זאליקו איז געקומען אין מצה בעיקערי געזעהן א שיין בלאנדען בחור, נאכדעם האט ער שוין נישט געקוקט אויף די מצה, ער האט שוין געהאלטען אין איין פאוקעסען אויפן בחור, און יעדער האט מיך אפגעקאלט און אריינגעשיקט די די פיקטשערס. איטס אנבעליוועבל! דו מיינסט איך טראסט זאליקון צי אהרן'ן אז ער וואוינט נישט מיט זיין הויז בחור? דאונט טראסט דעם עניטינג! ממילא קענסטו נישט מאכן אזא ארגענעזעישן אז מ'זאל רעדן פון סעקשועל אביוז ביקאוז דעמאלטס וועסטו געוואויר ווערן אז דער וואס דו האסט געמיינט אז ער פליעט אין הימל און דיך מוציא מיט קול נדרי מיט תקיעת שופר, דער חזיר איז דער גרעסטער נואף וואס ס'איז דא! דיס איז אנבעליוועבל! שטעל דיר פאר. ס'דא, כ'האב ענק שוין געזאגט אינמיטן ווינטער אז מ'האט געכאפט עפעס א גרויסן ראש ישיבה, ער הייסט רב אברהם משה שטיינהארטער, כ'האב ענק געזאגט איינער איז דאך א סייקייעטער האט אויך נישט געלערנט אין ערגעץ איז ער זיינס א ברודער, ער איז ביים בעלזער רב, דער בעלזער רב האט נעבעך דאס אינגעלע דאס די די שכבת זרע אינגעלע וואס מ'האט געקויפט ערגעץ זאמען, דער אהרן מרדכי, בקיצור דער אהרן מרדכי איז אויך א מענטל דיסטורבט פערסאן און ער גייט צו אים פאר העלפ, פון דעם ברודער פון דעם אברהם משה שטיינהארטער. נאכדעם האבן זיי נאך א ברודער א ראש ישיבה נאך האבן זיי א ברודער א ביזנעסמאן איז דער אברהם משה שטיינהארטער ער איז געווען אין חשמונאים געגנט ס'דא א ישיבה מאורות נתן און ער האט געטאטשט די בחורים רעכטס און לינקס ער איז אליין אויפגעשטאנען איין אינדערפרי און ער האט געזאגט ס'איז מיר שוין נמאס צו שלאפן מיט בחורים יעדע נאכט און איך געב אויף צו זיין ראש ישיבה עניוועי מ'האט אים געכאפט ער האט זיך אונטערגעגעבן האט נישט געדארפט מאכן צופיל אינוועסטיגעישאנס, און מ'האט אים געגעבן יעצט א יאר צו גיין אין דזשעיל, ס'דא א פיקטשער וויאזוי מ'האט אים געקייטלט, און ער גייט אין דזשעיל, און דעמאלטס ווען כ'האב גערעדט דערפון האבן מיך אפגעקאלט מענטשן, דו ווייסט נישט, ס'איז א שבאבניק ישיבה, ער האלט די בחורים צוזאמען, און וועגן דעם זאגט מען אויף אים, האב איך יענעם געזאגט אזוי, הער דו מיך אויס, איך האב עס נישט מחדש געווען, איך זאג דיר נאר נאך וואס ס'שטייט אין אלע צייטונגען. איך האב עס נישט מחדש געווען, איז במילא מעג איך דאך עס זאגן, איך האב נישט קיין רעספאנסיביליטי טאוערדס קיינעם נישט, און איך וויל אז דער עולם זאל וויסן וואס ראשי ישיבות זענען, און טאקע ווייל זענען געווען שבאב'ניקע בחורים, שווערע בחורים, האט ער געמיינט מיט זיי קען מען ארום שפילן, נא נא נא נא נא, דו זאלסט נישט שפילן מיט קיינעם, זאלסט וויסן אזוי, איינער וואס איז א חזיר און ער לויפט נאך נאך אנדערע וויל אויך נישט מען זאל זיך שפילן מיט אים, טריי אויס, גיי צו צו ברוך מרדכי'ן ווען ער איז אמאל אין. בעשטינער מקווה, הייב אים אן צו טאטשן זיינע טעסטיקלס אדער זיין מעשה און זעה וואס ער'ט דיר טון. ער דערווערגט דיך און דערטרענקט דיך אין וואסער. דער גרעסטער חזיר וויל נישט מען זאל אים טאטשן זיינע פרייוועט פלעצער. די גרעסטע זונה וואס איז אינדרויסן אין די גאס, זי זונעוועט פאר אפאר טאלער, זי וויל נישט אז איינער זאל איר טאטשן. דעמאלטס ווען זי מאכט ביזנעס, דאס איז ביזנעס. באט סתם אזוי ביי פלעזשער וויל זי נישט האבן צוטון מיט קיינעם, נאר מיט וועם זי וויל. סאו דאונט. אנדערעסטימעיט די סעקשועל דרייוו. דאס ארבעט אזוי, איך וויל מיט יעדן קענען טון, איך וויל אבער קיינער זאל מיך נישט טאטשן. סאו דער שבאבניק וויל איין בחור אין צווייטן אריינשטופן, זיי ווילן גיין אין די גאס אטאקירן מיידלעך אבער זיי ווילן נישט די ראש ישיבה זאלן זיי אריינשטופן. עניוועי, מען האט אים געגעבן יעצט וויפיל ס'קומט זיך אים, און דאס האט אראפגענומען די שיין פונעם אנדערן שטיינהארטער אויכעט, און איך האב אלץ געהאלטן, א מענטש וואס איז נישט לייסענסד, ער האט עס אין חוש האט ער עס. כ'האב געוואלט וויסן צו ער קען דרייוון אן עראפלאן ווייל ער האט עס אין חוש. שטותים מיט הבלים, נחמיה וועבערמאנס, דוד עקלשטיינס, אזאלכע חזירים איז דאס. ער זאגט פאר א פרוי, גיי אראפ דעם בארג איך וויל זען וויאזוי ס'וואבלט דיר דיין ביהיינד. און אן אנדערע זאגט ער, זעי זי, זי צי זי האט צו א גראבן אחור. דאס איז א פלעטבושער אחור האט ער געזאגט. וואו חזירים! רחמנא ליצלן. עניוועי, שטיינהארטער איז שוין אויך דערנאך. כן יאבדו כל אויביך ה' דאס וואס כ'האב פריער געזאגט אז מ'טאר נישט מאכן אזא גרופע אויף צו דיסקאסן סעקשועל אביוז דאס האב איך נאר געזאגט סארקעסטיקלי, איך האלט דאך אז מ'דארף עס יא מאכן, איך אליין טו דאך דאס יעדע וואך, וואס טו איך יעדע וואך? איך לערן מיט ענק דברי תורה, חידושים, איך זאג ענק גרויסע סודות התורה פון כתבי האר"י אדער פון רמ"ע מפאנו, איך זאג ענק רבותי פראטעקט יורסעלף ענד יור טשילדרען ענד די פעמילי. יעצט צו ענדיגן דעם שיעור, פונעם עמערדזשענסי וויל איך נאך זאגן א זאך, ס'איז יעצט אריינגעקומען מיר א ידיעה, ס'איז דא אין דעילי ניוז און אויכעט די סקענדל אין קרית יואל, שטייט דארט, און איך נעם דיסקלעימערס אויב איך בין נישט דארט געווען, זיי זאגן אז די ווידיאו קעמערע איז פֿינף און פֿערציק מינוט לאנג, און בסך הכל האט מען ארויסגעגעבן אביסל, נישט ווי מען מאלעסטעט די מיינער און נישט ווי מען זעהט די מיינער. אזוי זאגן זיי. יעצט כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין און וויפיל נישט, אבער איין זאך קען איך ענק זאגן, איך האב פארשטאנען דאס, איך בין דאך שוין א זקן ורגיל אין די שייגעץ שטיק, ער האט מסתמא ארויסגענומען זיין ערווה און ער האט אין אים געשטופט, דאס קינד זעט אויס דערשראקן, דעדלי עפרעיד, און ער נעמט זיך קישן דאס קינד אזא האומאו צו זיין, אזא מעניעק, מילא שטופסט אריין די ערווה אין יענעמ'ס אחור, פארשטיי איך, דו פילסט דיך גוט, ווערסט עראוזד, סקומט דיר ארויס זרע, אבער גייסט קישן אזא קינד וואס ער איז דיין געגנווארג מיט דיין ליבע? וואט א דזשאוק וואס דא גייט פאר. יעצט טאמער דאס איז אמת, איך הער אז סאיז דא פארטי פייוו מינוטס, און מען האט אים געלאזט אזוי, האט אהרן פארלוירן אלע קרעדענשעלס אזוי ווי ער האט פארלוירן ביי די שחיטה אלע קרעדענשעלס, נאר אז דו עסט טרייפה פלייש פרעס דיך אן נאר הלעיטהו לרשע וימות, אבער דו ווילסט דאך נישט אז מען זאל דיינע קינדער דערהארגענען. און דאס איז מורא'דיג שעדליך וואס דא איז געשען, און איך זאג אייביג אזוי ווי די גאווערמענט זאגט, איך וויל אן אוטסייד פענעל וואס זיי האבן גארנישט קיין נגיעה זיי זאלן באקוקן די קעמערעס אין אלע חדרים, מען דארף אנהייבן צו באקוקן, מען דארף ארום שיקן אינספעקטארס זאלן באקוקן די קעמערעס עט רענדאם, כאפן דא און דארט, איך וויל פארשטיין בכלל, מען זאגט אז מלמדים האבן עס אים אונטערגעפידלט ווייל זיי האבן געהאלטן ער איז א חזיר. געהערט ווי די ישיבה'ס קעמרע, אונז האט מען דאך געפעסט א לאו אז יעדער מוסד מוז האבן א קעמרע, ס'הייסט די מנהל'ס אפיס דארף נישט האבן א קעמרע, וואס די מנהל איז עפעס געמאכט געווארן פון צימוקים, פון צוועבן, פון ראזשינקעס, אים שטעלט זיך נישט די ערווה ווען ער זעהט א קינד, כ'האב גערעדט צו א מוסד האבן זיי מיר געזאגט אז דער מנהל גשמי מיט מנהל רוחני האבן זיך ביידע אריינגעשטעלט ווידיאוס איינער זאל וואטשן דעם צווייטן. דער'ז נאו ספעשל פריווילידזש קערעקטער היער, יעצט איך האלט אז די גאנצע קרית יואל איז איין שטיק טינופת, ס'איז נישט ווערד גארנישט, זיי קאווערן אפ, אפילו אין אזא צייט ווי יעצט, איך וויל וויסן, ס'איז דורך א האלב יאר, וויפיל קינדער האט מען גערעיפט אין דעם האלבן יאר, וויפיל קינדער האט ער אזוי געשטופט זיין ערווה אין זיי, אין דעם האלבן יאר, וואטס גאוינג אן היער? זענען אלע פרויען טאקע משוגע? איר לאזט עס צו? ליסן, איך זאג ענק נאכאמאל, ווען איך זע נישט קיין פֿינף הונדערט ביז טויזנט פרויען פראטעסטירן אין פראנט פון די תלמוד תורה, דען יו וואנט טו נאו סאמטינג? יור נאט ווארט בעטער דען דעט. דעטס די בעסט האשעם גיווס יו ביקאוז דעטס וואט יו דיזערוו. יו, יו דאונט ספיק אפ פאר די סעיפטי אוו יור טשילדרען. ס'האט מיך יעצט אריינגעקאלט נאך א צייטונג, זיי הייסן די. דזשואיש, איך ווייס וויאזוי, טעלעגרעם, דזשעי טי עי דאכט זיך, וואס זענען זיי? האבן זיי געפרעגט ראביי ראזענבערג וואט דו יו סי פראם דיס, זאג איך אים וואט איי סי טו טינגס, נאמבער וואן דעט די מענטשן זענען דארט אזוי ווי אין מצרים זיי זעען זיך נישט ארויס, זיי האבן מורא צו רעדן ווייל מען דארף עס ליעקן מיט סיקרעט אינפארמעישן ס'זאל צוקומען דא און דארט און מען ווארט א האלב יאר דערס סאמטינג ראנג, און נאמבער טו זעה איך אז וואס איך האב געזאגט איז אמת. ביי מיר איז אהרן טייטלבוים דער זעלבער פאטענטשעל חזר אריינצושטופן היינט ביי די פֿינף און זעכציק פאר א יונגל אין אחור פונקט אזוי ווי דאסקאלאוויץ דער זעלבער חזר, די עלטערקייט מיינט גארנישט, דאס אז ער איז א רב צו א רעבע מיינט גארנישט. און דאס איז וואס די גמרא זאגט אז טאמער מען חבר'ט זיך מיט שלעכטע מענטשן כאטשיג מען טוט נישט כיוצא בו ווערט מען מקבל שכר כיוצא בו, אהרן טייטלבוימ'ס פרעסטידזש איז היינט אין דר'ערד. קודם כל וואס נעמסטו דיך אן פאר זריל גליק'ס איידעם, זריל גליק האט דאך דיר געשטויסן אין אחור, ער ליגט דאך אפילו נישט אין דיין בית החיים, ער האט אפילו דעם רעבינ'ס פלאץ מוותר געווען צו ליגן מיטן איינעם מיטן רעבין, אלרייט ס'געווען מן השמים, דער אייבישטער האט עס נישט געוואלט צולאזן, ער האט אראפגעפירט אונזער רעבין. יעצט מיר גיין ווייטער, היינט אין דעילי ניוס איז דא פיר פעידזשעס, פראנט פעידזשעס, יואלי ענגעלמאן איז דארטן, אלע וויקטימס פיקטשערס זענען דארטן, מען ארבעט ארום געפערליך אין אלבעני מען זאל עפענען די סטעטשו אוו לימיטעישאנס, און איך ארבעט דא די גאנצע צייט מיט די רייט סאורסעס, אז מען זאל ארויסנעמען טשיילד אביוז פון טאמפסאן'ס אפיס, די גרעסטע חורבן וואס איז דא איז אז ער פירט עס, און איבעראל אין יעדע געגנט די אידישע די עי'ס וואס זיי פירן עס, ולהשם הישועה. האטס מיר א פרייליכן א לעכטיגן שבת, און האלטס ענקערע קינדער סעיף, רעדטס אפן מיט די קינדער,